א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב, קודם האב איך געוואלט טאטשן בעיס וואס ס'גייט פאר מיט די פֿיר סעמס מיט דעם מיידל סקול, מיטן פרינציפל אלימלך מייזעלס, דערווייל האט ער אריינגעמישט אן ארץ ישראל'דיגע בית דין, ער טוט, ער מאכט, ס'טוט זיך, ס'איז א מחיה. יעצט קודם כל, די בית דין האט ארויסגעגעבן א בריוו, און נאך אין מעי נײַנצן, טווענטי פֿארטין, האבן זיי ארויסגעגעבן גיידליינס פאר אלימלך מייזעלס,

ראביי שמואל פירסט און ראביי קאהן, שרייבט ער דא ווייטער דער בית דין איז ווארקינג אין קאנדזשאנקשען וויט תורה ומסורה. יעצט די בריוו האט בית דין געוואלט נאך אפאר חדשים צוריק אין מעי ניינטין טווענטי פארטין אז מיילעך מייזעלס זאל דאס אונטערשרייבן, ער האט דאס קיינמאל נישט אונטערגעשריבן. ער האט געווינען יעצט צייט ווייל ער האט שוין געזען די סעמעסטער הייבט זיך אן, מענטשן האבן שוין געגעבן געלט, און דערווייל איז דא א בית דין אין ארץ ישראל, פארקויפט מען באלאני. סאו למעשה זאלט איר וויסן, דער סעמינערי איז סטיל עט איטס פראבלעמס, און מען קען אים נישט טראסטן, און ברוך השם איך הער זייער אסאך תלמידות זענען ארויס, און די וואס זיי בלייבן זענען היינט אראפגעקוקט, פארוואס? ווייל מען זאגט אה דו ביסט ביי דעם חזיר אין די סעמינערי? ס'איז נישט, ער האט ער האט געוואלט פארן אנדערש ווי ער איז געפארן, און ס'קומט נאך ארויס נאך צעטלעך וואס מען האט אים געהאלטן אין איין זאגן וואס ער זאל אונטערשרייבן, אבער למעשה. האט ער זיך אויסגעלאכט, ער האט נאר געזאגט אז ער פארקויפט עס, און יעדער ווייסט אז א פייוו או וואן סי טרי טשעריטי קען מען נישט פארקויפן, ס'איז נישט זיינס צו פארקויפן, מען וואוט נאר נייע פרעזידענטן און אזוי ווייטער. סאו די בית דין אין כלל ישראל הייבט שוין אן צו זעהן וואסערע מין בעלאוני דא גייט פאר, ווי אנסעיף אונז זעמער, טאמער איז דער רב א חזיר, זאלסטו וויסן, עט דיין טאכטער אהיים קומען גערעיפט און שוואנגער, חלילה, און אפשר נאך אן אבארשן. און דאס איז א מורא'דיגע מוסר השכל איך באקום קאמפלימענטס אין די הונדערטער יעדער זאגט wow דיס נעווער קוד העוו העפענד איף נאט פיפל הו סטוד אפ סאו ברעיוו ענד באולד יעצט איך האב זיי געבעטן זאלן מאכן א לאוסוט די בית דין האט געזאגט זיי מעגן יעצט האבן געווען פֿינף טאטעס האבן שוין געמאכט א לאוסוט און די זענען נישט גערעיפט געווארן די האבן נאר געמאכט א לאוסוט פשוט פאר זייער געלט ווייל דער משוגענער האט זיי נאך נישט געוואלט צוריק געבן זייער געלט אויך נישט איז במילא ס'עט נאך קומען אז מ'עט אים איינזעצן אויכעט ווייל אין ארץ ישראל איז דאך ווי מ'זאגט אה דארט געט מען אסאך יארן דארט איז נישט דא קיין טאמפסאן וואס ער פירט עס. יעצט איז דא נאך א זאך ס'דא איינער א פרינציפל אין מאנסי וואס ער הייסט. גבריאל באדענהיימער, מען האט אים איינגעזעצט, און כלומרשטן איז עס א סיעלד קעיס, מען דערציילט גארנישט, ער איז די פרינציפעל פון בית מקרא, בית מקרא אין מאנסי, למעשה זאגן זאגן זיי אז ער האט געשלאגן קינדער שטארק, אבער איט דאזענט לוק לייק דעט, ס'זעט אויס ס'איז מער פון דאס, נאר מען טרייט צו מאכן א שווייג ווייל די עסקנים ארבעטן זייער גוט, זיי האבן אויך געארבעט אז דער וואס האט עס ארויפגעשטעלט שלמה זילבער, ער האט עס ארויפגעשטעלט אויף זיין בלאג. בעטן זיי זאל עס אראפ נעמען מיט אהער מיט אהין. ביי די אלטע משוגעים, יא ווילסט האבן אן אנסעיף קאמיוניטי? און וואס עסטו האבן דערפון? פארוואס אז דו כאפסט א דאלער צוויי? עניוועי, דא דער שלמה זילבער האט א בלאג ס'הייסט דוב בער DOVBEAR און דארט איז ער מסביר באריכות אז ער פלעגט זיין זייער א שטרענגער אבער כ'האב געזען יעצט אויף טשענעל טוועלף שטייט גאר אז מ'האט אים איינגעזעצט פאר סעקשועל אביוז א סעווענטי וואן יער אולד ראביי סעקשועל אביוז די לויערס זאגן נאכנישט וואס די טשארדזשעס זענען, מען האט אים נאכנישט געטשארדזשט, ס'איז נאך פרייליך, ס'איז די עסקנים ווידער מיט זאג ארבי, אבער אויף אזוינפיל אז מען קומט שוין פאראויס, שטעל דיר פאר, ער איז סעווענטי וואן, זיין אלטער פרינציפעל איז א יעקע, און מען קומט פאראויס, און דער עולם וועט זיך נישט לאזן. און די אלע קעיסעס וואס זיי טוען ווייט וואשן, דאס שטייט נישט גוט פאר זיי. איך ווייס יעצט טאמפסאן טרייט זיך אויך אלץ צו ווייט וואשן די אלע זאכן, ס'שטייט אים שוין נישט גוט. איך ווייס ווער ס'האט שוין גערעדט מיט אים פון די הויעכע פענסטער, הע, טאמער עסטו קלערן אמאל צו ווערן עפעס א העכערע פאזישן אזוי ווי גאווערנער צו כדומה, יו דאונט לוק גוד. נאר איך זאג איך האלט נאכנישט ווען ער וועט וועלן ווערן גאווערנער, הע, ער קען יעצט שוין עס נישט מאכן. דער מענטש קען נישט זיין אייגענעם אפיס, יעדער לאכט פון אים. ער האט געלאזט יעצט נאכאמאל יאסעלע פריד וואקן, די צייטונג גייט ארויסקומען די וואך, די דזשואיש וויק, ווי שוואך ער איז, ווי וויעק, WEAK, מיסטער טאמפסאן איז, אזוי האט זיך עס אנגעהויבן מיט טשארלס היינס אויכעט, וואס האט ער געמיינט? ער וועט זיך חנפענען צו די סאטמארע חברה, דער טשארלס היינס האט געזאגט דאס בעסטע ווארט אין זיין גאנץ לעבן, די סאטמארע חברה זענען אזוי ווי די מאפיא, די גענגסטערס מאפיא און איווען ווארס, דאס איז אמת. אויב איך טאר נישט זאגן אויף מיין האטליין, איך זאג מיין מיינונג אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, פארשטיי איך אז איך טאר נישט זאגן מיין מיינונג, טאמער איך זאג עפעס א זאך וואס דער רבי האט אונז געלערנט אנדערש, קענסטו זאגן דאס אין וויליאמסבורג אויכעט, איך האב דאך עס אין אן אנדער פלאץ, ס'איז דאך אין אייאווע, אבער דא טאר איך נישט זאגן אז מען טאטשט קינדער, וואס איז מיינע קינדער מיט מיינע אייניקלעך מיט אלע מיינע שכנים'ס קינדער און אייניקלעך דארפן זיין הפקר פאר ברוך מרדכי חזיר און פאר די אלע אנדערע חזירים?

צענליגע קינדער איז אין יער טו או או טו איז ער אנטלאפן פון ארץ ישראל און ער איז אוועק געלאפן מען זאל אים נישט קענען כאפן. למעשה אבער עס האט איינער אמאל געזאגט ער וויל פארן אויף וויקעישן פרעגט אים יענער וואס ווילסטו פארן אויף וויקעישן זאגט ער איך האב אזויפיל פרעשור איך וויל מיך אויסרוען זאגט ער אזוי ווען די פרעשור וואלט דא געבליבן און דו פארסט אויף וויקעישן פארשטיי איך אבער די פרעשור פארט מיט דיר מיט סאו וואס א חילוק צו דו האסט דא די פרעשור צו דארט דער סעקס דרייוו איז מיט אים מיטגעפארן ס'פארט מיט יעדן מיט קיצור ער האט ווידער געטאטשט קינדער דארט ווי ער ארבעט, און אין זיין הויז האט ער אהיים גענומען קינדער, און ער איז אויך געווען דער משגיח אויף די מקווה. בקיצור די עלטערן פון דעם קינד האבן זיך נישט געפוילט כאטשיג ער איז אנטלאפן, זיי האבן אים געלאזט איינזעצן, ער איז צוריק געקומען, און יעצט האט ער זיינע פראבלעמען. יעצט די שאלה איז וויאזוי איז ער אנטלאפן, איז די תירוץ איז כאטשיג ארץ ישראל האט א מורא'דיגע שטרענגע בארדער קאנטראל, אבער אזוי ווי ער איז דאך פון די פאוערפול פעמילי פון די פעזנערס און ער איז א גרויסער חבד שליח וואס זיין זיידע איז געווען די גרעסטער אין פראנקרייך האט מען ערלעדיגט מ'האט אים ארויסגעלאזט און יעצט איז ער צוריק אין ארץ ישראל און מ'האט אים איינגעזעצט יעצט חבד שרייט אז זיי האבן א נאו טאלערענס פאליסי זיי לאזן נישט מ'זאל טאלערענס און דער אמת איז סאטמאר האט אויך די פאליסי יעדער האט די פאליסי ס'ווענדט זיך נאר אזוי ווי דער שיכור האט געזאגט איך מאך א שבועה דאורייתא איך וועל נישט טאטשן מער קיין בראנפן. אחוץ ווען מען מוז, און אחוץ ווען מען מאכט קידוש און הבדלה, און נאך די פיש, און אחוץ ווען ס'גליסט. אדער דען דעט וועל איך עס קיינמאל נישט טאטשן. די זעלבע אויך אויף יעדער. יעדער האט א נאן טאלערענס פאליסי. סאטמאר ווייס איך נאכנישט צו זיי האבן, אבער על כל פנים ס'איז דא אסאך וואס זיי האבן שוין און חבד זאגט זיי האבן. פון דעסטוועגן דאך. ס'איז נעבעך צרות איבעראל. און די וואס זיי טאטשן לויפן ערגעץ אנדערש. כ'האב אויך געזאגט פאריגע וואך האט מען אויך איינגעזעצט א ליובאוויטשער. ער הייסט דעניעל גאג היימאן. דאס הייסט יעדער האט אזא פאליסי אז מען זאל נישט טאטשען קינדער ס'ווענדט זיך נאר ווער. ביי אונז איז אויך די זעלבע. אונז זאל מען נישט טאטשען קינדער אבער אז רבנים און רעבעס און אפאר עשירים ווילן עס טוהן העי. פאר זיי האט מען דאך געברענגט די קינדער אויף די וועלט. יעצט דער פעזנער האט גענומען אן אכט יעריג קינד און ער האט מיט אים געטוהן כל דבר אסור אין בית מדרש און ער האט אים געגעבן דארטן אביסל פאפסיקלס. ער האט אויך גענומען א פערצען יעריגן בחור מיט אים אויף טריפס. און צו די בית השחיטה, שטעל דיר פאר, א שוחט פארט צו די בית השחיטה מיט א בחור אין די זייט וואס ער האלט ביים זינדיגן, און נאכדעם האט ער גענומען א צוועלף יעריגן בחור, ער האט אים אהיים גענומען צו זיך, און ער האט אים געוויזן פארנאגרעפיק מאוויס, מואוויס עקס רעיטעד, און נאכדעם האט ער אים מאלעסטעד, סאו בקיצור, ס'איז נאכנישט אזא הפקר וועלט ווי מען מיינט, איך זאג א זאך, זיי זאגן ברוך מרדכי גייט זיך באזעצן ארץ ישראל ווייל דא האט ער נישט קענען וואוינען אין קיין שום פלאץ, און אין ברוקלין, צי אפילו אין מאנסי ווייל ס'איז איבעראל דא שילן. זאג איך אים, העי, ס'איז זייער גוט, אין ארץ ישראל וועלן זיי אים געבן די איזרעיליס, הלוואי ווען ער וואוינט ווען דארט אלע יארן, נישט איבעראל איז טאמסאן די DA, און חוץ פון דעם, ער הייבט שוין אן צו זען, מיר האבן שוין געזאגט זיינע נאנטע אז זיי האבן אים געזאגט, ער האט געמאכט א דעד מיסטעיק אז ער האט אריינגענומען דעם סאנדער, וואלף הערש סאנדער, נאך האט ער האט זיך גע'חנפ'עט מיט דוב הייקינד. טאקע א דעמאקרעט אבער ער האט עס מעסד אפ, ס'קען גאר גיין ער גייט זיין ער גייט זיצן, ער האט געמאכט נאך א מיסטעיק ער האט יעצט געזאגט אויפן פרעזידענט אז אלעס איז זיין מיסטעיק, סאו זיי גייען זיך אפרעכענען מיט אים, באט עניוועי דער ברוקלין די עי האט געפילט ער פארט נישט גוט, ווייל פון די נאנטע זאגן זיי אז ער פארט נישט גוט און ער פילט עס. איינער זאגט מיר אז ער האט אים געבעטן ער וויל אלע עסקנים פון טשיילד אביוז זאלן זיך צוזאם קומען ער וויל מיט זיי רעדן. איז כולם פה אחד, מ'האט זיך אפילו נישט צוזאמגערעדט איינער מיטן צווייטן, יעדער האט געזאגט כ'האב מיט דיר נישט וואס צו רעדן, האסט געהארגעט דעם סיסטעם. דאס ביסל וואס מ'האט אביסל אויפגעארבעט האט ער צעמאטשט. סאו פילט ער זיך זייער צעבראכן ווייל די צייטונגען שרייבן פון אים און אלעס, און ס'גייט יעצט ארויסקומען אן ארטיקל קעגן אים. על כל פנים, און וואס ער האט געטון איז אז ער יעצט ארויסגעקומען מיט אלע חטאים פון טשארלס היינס. ער זאגט ס'דא צוואַנציק קעיסעס וואס טשארלס היינס האט צעוואסערט אין די קול צדק, ער האט צוגעשפארט דעם קול צדק, און ער גייט ארויסקומען מיט די אלע קעיסעס. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. טשארלס היינס פלעגט אלס זאגן אז וועגן דעם קען ער נישט ארויסגעבן די קעיסעס ווייל דעמאלטס וועט דער עולם נישט זיין סעיף, ווייל די וויקטימס אים אנהארגענען די חזירים. כאילו אונז האבן נישט געוואוסט ווער יעדע קעיס איז. באט עניוועי, ער האט אויך איבערגעלאזט חנה וואדאלסקי וואס זי האט צוגעהאלפן צום קול צדק. ס'איז נאך געבליבן עפעס א געוויסע. האטליין איז נאך געבליבן. דאס איז אלץ דזשאוקס, חנה וואדאלסקי האט מיטגעארבעט מיט טשארלס היינס. באט עניוועי. האט ער זעקס קעיסעס וואס האט ארויסגעגעבן די נעמען און די ניו יארק פאוסט האט עס געשריבן. איינס איז ישראל משה, Israel Moshe, זיבן און פֿערציק יאר, ער האט גערעיפט א צוויי און צוואַנציק יעריג מיידל וואס האט סערעבעל פאלזי און ער האט געהאט א ווארענט פאר ארעסט. נאכדעם איז דא איינער אלעקסענדער ראגאלסקי, דרײַסיק יאר אלט, א קעמפ קאונסלער, האט אין יאר טווענטי עלעווען, האט ער געמאכט פירסט דעגרי סאדאמי מיט א דרײַצן יעריג אינגל משכב זכר אין יאר טו טאוזענד טרי, טאמפסאן האט מיט אים געמאכט א פלי דיעל אין פעברערי און ער האט באקומען א סעקאנד דעגרי סאדאמי און ער האט באקומען צען יאר פראבעישאן. נאכדעם איז דא דוד זימער, דרײַ און פֿערציק יאר אלט, ער איז א לאקסמיט, ער איז געווארן קאנוויקטעט אויף סעקשועלי אביוזינג א צען יאר אלט מיידל אין ניינטין ניינטי ניין, מ'האט אים ארעסטעד און אין טווענטי טוועלוו האט מען אים נאכאמאל ארעסטעד ווייל ער האט גענומען פאטאס פון א ניין.

דאס אלעס האט שוין נישט געגעבן טשארלס היינס, טשארלס היינס האט דאס שוין איינגעזעצט, דאס האט אלעס געגעבן טאמפסן, און יעדער הייבט אן צו פרעגן וועיט א מינוט, ביסט דאך ארגער פון טשארלס היינס, וועם טשארלס היינס האט איינגעזעצט לאזטו גיין פריי, ער האט געמיינט ער האט ארויסגעגעבן אפאר ארעסטס און ער וועט גיסן שמוץ אויף טשארלס היינס, ער גיסט אויף זיך מער שמוץ ווי אויף טשארלס היינס, עס זעט אויס אז טאמפסן מיינט אונז זעמיר יעצט אראפגעקומען פון די באוט אין ניינטין פארטי סיקס. ער כאפט נישט אונז זעמער דא פאליטישענס יארן לאנג און אויסער דעם זעמער אונז אן עם חכם ונבון זעמער נישט קיין בהמות דאס וואס דער עולם לאזט זיך און די עסקנים קענען עם פארדרייען א קאפ דאס איז נישט ווייל זיי זענען בהמות זיי זענען אויך זייער קלוג נאר זיי מאכן געלט דערויף נאכדעם איז דא איינער יוסף אדרי אונז זעמער געווען אינוואלווד אין דעם קעיס כ'האב עם געהאלטן אין איין זאגן א צוויי און פֿערציק יעריגער מענטש האט סעקשעלי אביוזד א צוועלף יעריג יונגל אין א שול און ער איז אנטלאפן ער האט זיך באהאלטן און מען האט די גאווערמענט האט עם ארויסגעלאזט אינגאנצן ווייל ער האט געסליפט טרו די סיסטעם, און אויף דעם צוועלף יעריג יונגעל האט ער געפליעד גילטי, דאס איז געווען אין טוועני עלעווען, האט ער געפליעד גילטי אין דזשוליי טוועני טערטין אויף אינדעינדזשערינג די סעיפטי אוו א טשיילד, מען האט אים ארויסגעלאזט האט ער נאכאמאל הי סטראק עגעין, אין מעי האט מען אים קאנוויקטעד אויף מאלעסטינג אן אכט יערידיג יונגעל, מען האט אים געסענטענסט א יאר אין רייקער, ער איז שוין אינדרויסן. ער דרייט זיך שוין ארום. סאו וואס טאמפסאן האט באמת געטוהן איז ער האט ריליעסד אינפארמעישאן אויף צוואַנציק קעיסעס, ער האט נישט געגעבן אלע, ער האט נאר געגעבן זעקס פארן צייטונג, און ער האט געוואלט מיט דעם באגראבן טשארלס היינס, און ער כאפט נישט אז ער האט זיך אליינס מער באגראבן. יעצט די צייטונג האט פארגעהאלטן פאר טאמפסאן וויאזוי טוסטו דאס? האט ער געזאגט אה וואס הייסט קיינער וויל נישט קומען פאר טרייעל? שרייען זיי צו אים וועיט ע מינוט ראזענבערג האט געוואלט גיין אויף טרייעל, ראזענבערג שניצלער האט געוואלט גיין אויף טרייעל, וואס איז געשעהן? סאו ער איז אזוי מעסד אפ אז ער האט א פנים פונקט ווי דינקינס. איך געדענק דינקינס איז ארויס מיט חרפות, ער גייט ארויס גיין מיט חרפות. די גאנצע וועלט אפילו די דעמאקרעטס זאגן הי דאזענט העוו איט אין היז הענדס. ער הרג'ט אפ דעם סיסטעם. סאיז דא פיר גרויסע דעמאקראטן גרויסע מיליאנערן וואס זיי שרייען ליסן דע מען איז מעסינג אפ דיס האול בארא. ער ווייסט עס. ער פילט שוין די היט. נאר וואס זאל ער טוהן? ער האט זיך אריינגעלאזט מיט הינט אין בעט שלאפן מיט די סאטמארע חיות. ער גייט אויפשטיין מיט פליי. הי עינט גאוינג נאו פלעיס. יעצט בלעימען זיי דעם פרעזידענט פאר אלע צרות אין איראק, זיי בלעימען אים פאר די צרות אין איזריעל, און ס'איז מסתמא אמת אויכעט, אונז האמיר נישט געהאט קיין אויסלענדישע פאליסיס, האט יעדער געטוהן וואס מ'האט געוואלט, יעצט איז עס אזוי צופלויגן שוין, אז די אייסיל זאגן אז זיי באמבארדירן דעם גרעסטן דעם, א דעם הייסט וואסער, ס'וועט זיין פֿינף פיס וואסער פליען אין גאנץ איראק, זיי וועלן אונטערצינדן די אויל, און ס'איז נישטא מיט וועם צו רעדן. גאלד וועט יעצט ארויפגיין אויף דרײַ טויזנט, ווער ס'האט געלט זאל קויפן גאלד. גאלד וועט ארויף גיין אויף דריי טויזענט ס'וועט נישט זיין קיין אויל צו באקומען, וועט זיין איין חורבן, און שוין, די זעלבע גייט אויסזען אין די ברוקלין לא סיסטעם, כ'האב ענק געזאגט, וועלט וועט ווערן אויס וועלט מיט טשיילד אביוז, ס'וועט נישט זיין קיין שוץ פאר די קינדער, עטס וועט נישט קענען גיין אין די גאס אויך נישט. און נישט נאר דאס, די צייטונג האלט פאר פאר טאמפסאנען, ארייט האסט אים געגעבן א דיעל, וויאזוי איז דאס פלוצלינג אראפגעגאנגען פון די באורד, כ'האב ענק אלץ געזאגט איך זעה נישט, איך זעה נישט וואס איז געשעהן, ס'איז אראפ פון די באורד. ס'איז אלץ געווען סיעלד דיעלס. טאמסן האט קיינמאל נישט געזאגט דעם דיעל, אין קאורט האט מען קיינמאל נישט געזאגט דעם דיעל. ער האט געוואקט פריי אין די גאס. פארוואס? ווייל ער איז א קראונהייטסער. קראון הייטס האט געלייגט א פרעשור. זיי האבן מסתמא צוגעגעבן צו זיין קאנטריביושן אפאר טאלער נאכדעם ווען ער האט שוין געווינען. עס שרייבט דער צייטונג זייער קלאר דאס וואס טאמסן קלעימס אז ס'איז דא אנעסטי און איקוועלי ער האט דאך געזאגט מ'וועט יעדן טריטן אייניג. אין רוסלאנד איז אויך אזוי געווען, מען האט געזאגט, די קאמוניסטן אז מ'וועט טריטן יעדן אייניג, דער שוסטער, דער שניידער מיטן לויער און דער דאקטאר מאכן די זעלבע וועידזשעס, איז יעדער געווארן א שוסטער און א שניידער, וואס דארף איך ווערן א לויער און א דאקטאר, ער זאגט דאך מ'וועט יעדן טריטן אייניג, איז טייטש מ'וועט ארויסלאזן אלע אידן פאר סעקשועל אביוז און דא מ'וועט ארויסלאזן זיינע עפריקען אמעריקענס אויכעט. איז דאס וואס ער זאגט אז מ'וועט טריטן יעדן אייניג, דאס איז אמת, ווייל יעדער וואקט אוועק, איז א טענה פארוואס ביסטו נישט ארויסגעקומען פארדעם מיטן סטעיטמענט, שרייבט דער צייטונג קלאר. ער האט א סיריעס פראבלעם, און זיי שרייבן קלאר אז זיי האבן אריינגענומען דארט אינעם אפיס דעם זאנדערס וואס ער איז א אסעמבלימען הייקינד'ס א פרענד, און ער טרייט צו קאווערן אפ אלע טאמפסאן'ס פעיליערס, ווייל אין די סעים טיים יוזעס היז פאזישאן טו אטעק חרדים, אנטי אביוז עקטעוויסטס לייק ראביי נחום ראזענבערג, און מידיע דעט ריפארטס אן הים, און ס'האט מיר יעצט דערציילט נאך אן עקטעוויסט אז וואלף סענדער ענטעגענייזד אים, ער האט אים געטראפן ערגעץ, און דאס קומט אלס אן צו אים. נאר ס'קומט אלס אן צו א דיפרענט לעוול גאווערמענט אויכעט. דאס איז דשאסט א סלאו מואווינג וויהיקל. ס'האט געדוירט פופציג יאר ביז מ'איז ארויסגעקומען בכלל אז ס'דא סעקשועל אביוז. סאו געווענטליך ארבעט עס אז מ'וויל פארדעקן מיט ליגן שמירן ווערט עס נאך ארגער און אלע צייטונגען זענען שוין ביזי און יעצט גייט אויך זיין אן ארטיקל אין דזשואיש וויק נאכדעם עט קומען אין די ניו יארק טיימס מ'עט דאס נישט צולאזן. נע נע נע נע. דעטס גאנע בי די ענד. יעצט, די וועלט איז אזוי נידריג אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. אין דיסטריקט אטוירני'ס אפיס ביי טאמפסאן האט מען איינגעזעצט איינעם וואס ער הייסט דעלפין לענטיגא. ער איז פֿיר און דרײַסיק יאר אלט, ער איז א פאליסמען. בקיצור, און ער האט גע אויף פעיסבוק האט ער געהאט צו טון מיט עפעס איינע און די סוף האט ער איר געגעבן א ספעשל דזשאב ארעינדזשמענט און די עקסטשעינדזש איז געווען סעקס און מען האט אים איינגעזעצט און מען האט אים ארויסגעלאזט אויף דרײַ טויזנט פֿינף הונדערט דאלער בעיל פארוואס? ער איז אויכעט פון זיינע חברה, אן עפריקען אמעריקען. כ'האב ענק געזאגט ס'וועט נישט זיין גוט פאר ענק ס'וועט נישט זיין גוט פאר קיינעם, עטס ווילטס נישט האבן דזשאסטעס? וועטס אלע אינטערגיין. יעצט כ'האב ענק געזאגט, ס'שטייט שוין אין צייטונגן, אין אלע צייטונגען, אז דער עוורידזש א ניו יארקער וואס ס'וואוינט אין ניו יארק אדער אין די פייוו באראס, באצאלט דריי, דריי וואכן וועידזשעס פארן רענט, און מען קען עס נישט מער אויסהאלטן. סאו אויב עטס זאמטס זיך צו מופן. כ'בעט ענק אידן, כאפטס די ערשטע געלעגנהייט, מען דארף זוכן קליינע שטעט. דאון סאוט פעלט נישט קיין שטעט. כ'בין יעצט אויך געווען אויף א פלאץ דאון סאוט, לעבן אטלענטע. מענטשן וואוינען דארטן אין הייזער פאר פערציג פופציג טויזענט דאלער מיט א גארטן מיט אלעם, ס'איז גוט פאר חובן קינדער, ס'איז דא א שיינע שטאט וואס ס'בויעט זיך יעצט, אסאך אידן מופן דארט אריין, ליטווישע, נישט אונזערע מין, און ס'הייסט עטענס, Athens Georgia, ס'איז בערך א פינף און פערציג מייל אוועק פון אטלענטע, אטלענטע איז זייער אידיש, דא מוסטו האבן הונדערט צוואַנציק, הונדערט דרײַסיק טויזענט אידישע משפחות, רבותי, יו העוו טו סטארט דואינג קאנסטראקטיוו. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אין צייטונג שטייט א סעקאנד עוועניו טרעין מ'בויעט א סעקאנד עוועניו טרעין ס'פעלט נאך אויס וואן פוינט פייוו ביליאן דאללערס אז מ'זאל עס ענדיגן איז דער אמת איז איך פארשטיי נישט מ'קען דאך ברענגען די אראבער זיי מאכן דאך ריזיגע טאנעלס דער סעקאנד עוועניו טאנעל קאסט אזוינפיל געלט? ס'דאך ריזיגע טאנעלס די אראבער קענען דאך מורא'דיג גראבן ס'דאך א מחיה. יעצט איז דא דא נאך א מעשה א קאריען סטודענט אין קווינס אין א סקול איז געווארן אביוזד פון א טיטשער. אבער דארט די די עי נעמט עס שטרענג, ס'איז נישט קיין טאמסאן געשעפט, ס'איז נישט קיין סאטמארע מאפיא געשעפט. יעצט ס'איז געווען אין פאפא א שבת, כ'האב נאך נישט באקומען קיין באריכט פון קיינעם, איך האף אז ס'איז געווען מער סעיף ווי ס'איז געווען ביז יעצט, און איך האף אז ס'איז דורך בקדושה וטהרה אזוי ווי ס'פאסט זיך פאר אזא צדיק ווי דער פאפא רב אז מ'קומט זיך צאם. אויף זיין יארצייט. יעצט האט געהייסן אז ר' לעזער בערלאנד גייט פארן אויף אומאן אויף ראש השנה, למעשה האט מען אים פאבירט צו ארעסטן, ס'איז געווען דארט א חתונה, מ'איז געפארן דארטן צו די חתונה אין יאהאנעסבורג, און די פאליס האבן אים געטרייט צו ארעסטן און ער איז אנטלאפן, סאו ער זעהט שוין ער קען נישט פארן, ווייל אז טאמער פארט ער וועט מען אים נישט צוריק לאזן. יעצט איז דא א חסידיש קאפל וואס זיי פארטראגן זיך נישט, א אידיש קאפל, ער הייסט יואל ווייס, בקיצור, און זי האט אים געשיקט א הזמנה פון א בית דין, און ער האט געזאגט ער איז מסכים צו גיין, נאר ער האט נישט געטראפן דעם בית דין, זי האט געשיקט א פאלשן נאמען, א פאלשן אדרעס, און פאלשע דיינים, יעצט שרייט ער אז איך גיי נישט געבן א גט נאר אט די דריי דיינים וואס האבן אונטערגעשריבן דאס צעטל, נאר דעמאלטס זיי גייען זיצן ביים גט, נו אבער ס'איז דאך נישט דא אזא מין בית דין, ס'איז נישט דא די דריי רבנים, ס'איז לא היה ולא נברא, על כל פנים, שרייט ער יעצט, יעצט וועל איך דיר ווייזן, איך געב דיר גארנישט, אזא חוזק צו מאכן. און אזוי באשמוצט מען אים דערווייל. די זעלבע גייט דא פאר, ס'האט מיך איינער אנגעקאלט, מ'האט שוין אסאך אפגעקאלט, אז ס'דא די אשכנזי האבן דאך שוין נישט וויאזוי צו מאכן א לעבן, ווייל ברוך מרדכי איז דאך שוין געגאנגען זיצן, מ'קען דאך שוין גארנישט ארויסהעלפן, שיקן זיי יעצט ארום פאר יעדן אז דער וואס האט גענוצט מיין האטליין טשארדזשט ער געלט, סורטשארדזשעס, פון הונדערטער דאלער. איז מענטשן האבן מיך געפרעגט וואס צו טון, זאג איך יעדן לאך דיך אויס, ווארף עס אין גארבידזש קען. יעצט האט ער אנגעהויבן צו שיקן הזמנות, און די הזמנה איז פון א בית דין, וואס עקזעסטירט נישט איז אין דעם זעלבן בילדינג ווי ער האט זיין קאמיוניקעישן שאפ. פרעגט מיך מענטשן וואס זאל איך טון? זאג איך ליסן. ווי לאנג ער האט דיר געשיקט א הזמנה האסטו דיך געקענט אויסלאכן. אז ער הייבט שוין אן מיט גניבות און גזילות זאלסטו גיין. שיק אריין דעם גאנצן צעטל צו די פעדערל קאמיוניקעישן. ער טאר דאס נישט טון. קודם טאר ער עס נישט טון ווייל ער האט נישט געווארנט קיינעם. און צווייטנס, וואסע רעכט האט ער דאס צו טון? ווייל ס'איז מיין האטליין מעג ער נעמען מער? און חוץ פון דעם ס'איז דאך גע'אסר'ט. אפילו אלס א רבני'שן שטאנדפונקט טאר ער עס. נישט טון. האב איך יעדן געזאגט, ליסן, ער מאכט דיר צרות, FCC, פעדערל קאמיוניקעישאנס קאמישאן, מען טאר נישט מסר'ן, אוודאי טאר מען נישט מסר'ן, אבער דו מסר'סט אים נישט, דו זאגסט פאר דאס וואס ער רופט דיך צו א בית דין ער טעראריזירט דיך, דאס איז זיין אייגענע משפחה דארטן אין בית דין, און ער שטעלט עס צו. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא רב אהרן האט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט, איינער האט אים געפרעגט, שטייט אין די גמרא אז ס'איז נישט געווען נאך אזאלכע גוטע צייטן פאר אידן אזוי ווי. דער יום טוב פון חמשה עשר באב איז די גמרא זאגט וואס איז געווען חמשה עשר באב איז זאגט די גמרא מסכת תענית די משנה דף כ"ו עמוד ב' אמר רבי שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי דאס מיינט מיט אנגעטועכטס בכלי לבן שאולין יעדער האט געבארגט פון צווייטן, אפילו די רייכע האבן נישט גענומען זייער אייגענע, כדי מ'זאל נישט מבייש זיין א אנדערע אידישע טאכטער, ויצא זענען ארויס ומחולות בכרמים, אין די גערטנער איז דא אזאלעכע שטראזן, שוין, בקיצור, און אזוי זאגט טאקע די גמרא אין דף ל"א עמוד ב', די גמרא זאגט נאך זאכן וואס איז געשען חמשה עשר באב, כ'האב שוין גערעדט דערפון פאריגע וואך, און אין די הלכה גע'פסק'נט אז מ'זאגט נישט קיין תחנון, מ'זאגט נישט קיין וידוי, קיין נפילת אפיים ביים דאווענען, שוין.

וועל איך אויסזען שיין. יעצט האט איינער געפרעגט ר' אהרן'ען פון קרית יואל, איך פארשטיי נישט, אזוי האט מען זיך אויפגעפירט דעמאלטס? עס זעט דאך אויס זייער פראסט, האט ר' אהרן געענטפערט, דו מוזט פארשטיין אז דאס איז נאר א משל, יעצט טאמער האט ער דאס געזאגט איז ער אן אפיקורס און א כופר, איך מיין איף יו לעט הים געט אוועי וויט איט, אונז האמיר מענטשן פארשעמט פאר קלענערערע עבירות פון דעם, און נאכדעם וויל איך פארשטיין א זאך, אפשר דעמאלטס די שלש שבועות איז אויך נאר א משל, וואו הייבט זיך אן דער משל און וואו לאזט ער זיך אויס? און לאמיר דיך פרעגן נאך א זאך, און וואס איז די נמשל? די משל הער איך, און וואס איז די נמשל? כ'וויל ענק זאגן וואס די פשט דארטן פון די גמרא איז לויט לפי עניות דעתי. די גמרא ברענגט אין מסכת נדרים דף ק"א עמוד א', מעשה ס'געווען מעשה באחד שנדר שלא ישא את בת אחותו, איינער האט געמאכט א נדר אז ער וועט נישט נעמען די טאכטער פון זיין שוועסטער, און גמרא זאגט אז ווען איינער איז א נושא בת אחותו איז זייער א גוטע זאך ווייל ס'איז אין משפחה, כ'האב שוין געזאגט.

יעצט למעשה איז גוט צו נעמען א שוועסטערס א טאכטער ווייל ס'איז קודם משפחה און נאכדעם, די גמרא זאגט עליו הכתוב אומר, די גמרא זאגט גרויסע זאכן ווער ס'נעמט א שוועסטערס א קינד. שוין. יעצט ברענגט דארט די גמרא איינער האט געהאט א גוטן שידוך ער האט אבער נישט געוואלט נעמען דאס מיידל ווייל ס'איז געווען זיין שוועסטערס טאכטער איז געווען רבי ישמעאל. רבי ישמעאל האט עס צוגעקוקט און ער האט געוואלט אויספירן א שידוך ווייל די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן נאר פאר שידוכים. דער בעל שם האט געזאגט אז עפעס איין מלחמה מסתמא נאפאליאנס מלחמה געווען נאר ווייל קיינער האט זיך נישט געוואלט איינער דעם צווייטן האט זיי דער אייבערשטער אלע אומגעברענגט און יעדער האט געכאפט וואס ער האט געקענט און הלוואי עס זאל נישט געשען יעצט נאכאמאל אזוי. עניוועי איז געגאנגען רבי ישמעאל ער האט עס אריינגענומען צו זיך אין שטוב זאגט די גמרא ויפוה ער האט זי שיין געמאכט ער האט איר געגעבן א פעישעל ליפטינג ער האט איר געמאכט די איי בראוס מיט די איי לעשעס ער האט איר געלייגט אביסל קאלערינג ער האט געמאכט זאל אויסזען ווי א שיינהייט. בקיצור, ער האט איר געדרייט שיין די האר, נישט ער אליין, ער האט געדינגען איינעם, א פרוי. שוין. ער ברענגט זי ארויס און ער ווייזט זי נאכאמאל פארן בחור. אמר לו רבי ישמעאל, זאגט רבי ישמעאל פאר דעם בחור, זאג מיר, בני, מיין קינד, מזה נדרת? פון דעי האסטו אויך געמאכט א נדר? מיט אנדערע ווערטער, ווען דו זעסט ווען ווי שיין זי איז אזוי אנגעטון, וואלסטו אויך געזאגט איך מאך א נדר איך וויל זי נישט נעמען? האט ער געזאגט ניין, דער געפעלט דאך מיר מורא'דיג, דער איז דאך שיין. האט רבי ישמעאל עס געהערט האט ער געזאגט איך בין דיר מתיר דעם נדר ווייל דער האט א פתח חרטה, און ממילא קענסטו חתונה האבן. זאגט די גמרא באותו שעה דעמאלט צייט בכה רבי ישמעאל, האט רבי ישמעאל געוויינט ואמר און ער האט געזאגט בנות ישראל נאות הן, אידישע טעכטער זענען דאך שיין, דא אזא שיינקייט ווי א אידישע טאכטער א אפגעהיטענע, אלא שהעניות מנוולתן, דאס ארעמקייט מאכט צונישט, זי האט זיך נישט געקענט אנטוהן ווי א מענטש, נישט געקענט אויסצירן, האט מען זי נישט געוואלט. און וויבאלד רבי ישמעאל האט זי אנגעטוהן שיין, איז זי געווען שיין, און ער האט חרטה געהאט אויפן נדר, מ'האט אים מתיר נדר געווען. זאגט די גמרא, וכשמת רבי ישמעאל, ווען רבי ישמעאל איז געשטארבן היו בנות ישראל נושאות עינים עליו, האבן אידישע קינדער געקוקט אז דער גרויסער שדכן, דער וואס האט צוגעשטעלט אזאלכע זיסע שידוכים, ער איז געשטארבן, זעט אויס ער האט נישט נאר פאר אים צוגעשטעלט, פאר דעם בת אחותו, ער האט עס צוגעשטעלט פאר יעדן, און זיי האבן געוויינט און זיי האבן געזאגט, אונז הייסט מען בנות רבי ישמעאל, אונז זעמיר זיינע טעכטער, און במילא, עטס מוזט דא פארשטיין, דער אייבערשטער וויל מען זאל טון שידוכים, און מען רעדט אפ איינער דעם אנדערן די שידוכים. איך האב געהאט אמאל אהיימגעברענגט מיין זון פאר א שידוך, איז געגאנגען דער גרויסער מני, רעווערענד מני, פון אמונת ישראל, ער האט אפגערעדט דעם שידוך, כאטשיג ער קען מיך נישט, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, נאר איך האב דאך געוואוסט אז איך דארף יענעם זאגן מיין מצב. האב איך געזאגט דעם שדכן זאל אים זאגן, זאגט ער, ער האט געזאגט, דערווייל האט אים נישט געזאגט, עס איז נישט קיין גרויסע מצוה, און ער איז דער פרומער דער ליטווישע לערנער אין חפץ חיים, מיר האט טאשער רבי געזאגט געווען א אינגערמאן פון דרײַ און דרײַסיק יאהר, ער האט מיך אמאל אריינגערופן און געזאגט זאלסט געדענקען, דער גאנצער חפץ חיים וואס רעדט וועגן לשון הרע מיט אזויפיל ארור און מיט אזויפיל קללות מיט אלעם דאס איז נאר ביי שידוכים, זאגט ער, נישט נאר, ממש. אבער דער עיקר איז וואס דעם אייבערשטן באדערט די לשון הרע'ס איז שידוכים. יעצט אהרן טייטלבוים האט א פראבלעם מען טאר זיך נישט טרעפן נאר צניעות'דיג. אהרן דו ווייסט וויפיל שידוכים עטץ רעדטס אפ יעדעס מאל? דו ווייסט וואסערע א חורבן עטץ מאכטס? מיין ווייב האט געהאט א האטליין ס'האט יעדע וואך אויסגעפירט א שידוך. ס'איז געווען אזוי. ס'האבן אריינגעקאלט שדכנים, דער האט געזאגט די אינווענטארי כ'האב יונגלעך די און די יארן, דער האט געזאגט כ'האב א מיידל די און די יארן, און ס'האט זיך געמאכט שידוכים. איז געווען איינער מאשקאוויטש, ימח שמו וזכרו, דאס ווייב האט אים גע'פגר'ט מיט אנדערהאלבן יאר נאכדעם וואס מיין ווייב האט צוגעשפארט, און ער האט געהאט א זכי' עולה לגדולה און ער האט גענומען א זיווג שני און ער זיצט מיט איר אין ארץ ישראל, זיצט ער דארטן ביי דעם וואסער, דעם מאראוואנא האטעל, און ער זיצט דארטן ביי דעם ים המלח, און ער איז געווארן א חתן און די ביינער סי' ווייסט ביי וועם? ביי דעם גרעסטן חזיר פון שטאט וואס ס'פארט ארום זאגן דרשות איבעראל, מ'לאזט אים שוין נישט, איך געב אבאכט ווי מ'קאלט מיך און ווי איך הער ער גייט זאגן זאג איך שטעלטס אים אפ. בעלז אין אנטווערפן האט אים גענומען פאר א יאר, זעט זיך צו דריי. ער איז א חזיר, איך ברענג היינט פרויען וואס ער האט געטאטשט און זיי גייען פאר טערעפי און זיי קענען נישט חתונה האבן. ער הייסט עזריאל טויבער. און ער איז געווארן דער מאשקוויטש גאון בזיווג שני אן איידעם ביי דעם עזריאל טויבער האט אפגעקאלט מיין ווייב האט איר צוזאמגעשאלטן זי'עט נישט ארויסגייען פון גיהנום ווייל בחורים הערן עס אויס און מיידלעך הערן דאס אויס קודם כל וואס איז אז בחורים און מיידלעך הערן עס אויס ס'דאך געגאנגען דורך א שדכן און צווייטנס אפשר וואלט שוין געווען די צייט אז מ'זאל מאכן אזא האטליין וואס טאקע בחורים זאלן אריינקאלן און מיידלעך זאלן אריינקאלן און מ'זאל זיך דורכשמועסן מ'טאר זיך נישט זעהן מ'האט מורא פאר הרהורים אבער ס'איז דא טאטעס וואס זיי ווייסן נישט זיי האבן קינדער חתונה צו מאכן און ס'איז דא טאטעס וואס מ'רעדט אפ שידוכים ווער ס'איז נישט פון די טען פערסענט אינער קראס דעם רעדט מען דאך אפ שידוכים, ער קען האבן די בעסטע קינדער ער קען נישט קיין שידוך טון, דאס איז דאך אונזער קראנקייט, ס'האט אויסגעלערנט צו שלאגן זיך מיט ציונים, און אזוי ווי מען שלאגט מיט זיך זענען מיר געבליבן שלאגן זיך מיט די ציונים, די ציונים זענען געפייגערט און געבליבן מען שלאגט זיך איינער מיטן אנדערן, איינער זאמעלייט, מען רעדט זיך אפ שידוכים, ס'טוט זיך. איך זאג ענק דעם אמת, ס'קומט אזא מצב, ס'אזוי שווער מיט שידוכים, אז מ'האלט איין ביי אזא מצב, וואס מ'וואלט געדארפט נעמען דינגען האטעלס, און טאטעס מיט קינדער מיט די גאנצע פעמילי זאלן ארויספארן אויף א שבת, און מ'זאל זיך טרעפן איינער מיטן צווייטן. וועסטו זען, אז אלעס וואס מ'האט גערעדט אויף דעם איד איז נישט אמת, ער האט זייער א זיסע פעמילי, איז נאטינג ראנג, ער לעבט זייער שיין מיט זיין ווייב, און זיי האבן אויפגעברענגט א שיינעם דור, ד איז די סוף גייט זיין ס'עט אזוי זיין, די סוף גייט זיין יעדער וועט זיך מאכן אליינס שידוכים, צו ס'עט דיר געפעלן צו נישט, ווייל מ'קען נישט אויפהאלטן קינדער, ס'געווארן א נייע מנהג מ'טראגט אן א שידוך הייבט יענער גראד אן, האסטו דא רעפערענסעס און מ'קאלט אפ די רעפערענסעס און די רעפערענסעס. זאגט ס'איז נישט גוט, ס'טויג נישט. און נאכדעם לויפט מען צו יענעם, כ'האב געזאגט אויף דיר גוטע אינפארמעישן. די גמרא האט געזען ס'וועט קומען אזא צייט, האט אונז די גמרא אויסגעלערנט ס'איז שוין געווען אזא צייט, און ווייסט וואס מ'האט געטון? מ'איז געגאנגען אין די וויינגערטנער, ס'האט געהאט א פיקוח פון בית דין, שטייט דאך מחויבים בית דין צו זען אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין זנות אין שטאט, און מ'האט זיך אליינס געטראפן. א איד קאלט אפ א צווייטן כ'האב פאר דיר א שידוך, הייבט ער אן ווער זיין טאטע איז, ווי זיין מאמע האט געהאנגען וועש אונטער וועלכע זון און פישט פיקלעך דיין סיניערע טאטע. איך בין נישט אינטערעסירט אין דיין זאך, איך זאג יענעם גראד, מיך אינטערעסירט נישט ווי זי האט געהאנגען, זיי א אידיש קינד, דעטס איט, דעטס אלל איטס מיי קאנסערן, וואס גייט מיך אן ווער און וואס און ווען, און אז מען זאגט ס'איז געקומען פון סאקמער אין סאטמער איז געווען רוצחים און פויערן אויכעט, נישט יעדער איז געווען די קרים אוו די פיי, איך קען א איד וואס האט געטון די בעסטע שידוכים אין וויליאמסבורג, ער האט מיר געזאגט. איך בין געווען אים אמאל וויזיטן אין שפיטאל א קראנקער, זאגט ער נחום איך שווער דיר העבודה איך שווער איך האב איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים, ער איז געווען א סאטמאר ער איז געווען א סאטמארער תלמיד, ביי אים אין דארף איז געווען אסאך אלטע שיקצעס מיט גויטעס און ער האט מיט יעדן געהאט צוטוהן, זאגט ער און אסאך זענען שוואנגער געווארן נאר ס'האט זיי נישט געבאדערט זיי האבן נישט, ארעמע גויטע האט נישט געהאט א מאן ווער ס'זאל מיט איר חתונה האבן, קיין זאמען האט מען נישט געקויפט דעמאלטס אין קיין בענק. און דער האדערסטאדער זילבער'ס קאזין האט נאך נישט געווען אין די ביזנעס צו גיין מאכן קינדער פאר יעדן, האט ער עס געטון נעבעך, היינט ער איז אהער געקומען ער איז געווען א שיינער איד ער האט מיר אויסגעזאגט דעם אמת זאלסט וויסן כ'האב איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים, ער האט נישט געוואוסט אפילו אז מיט א גוי טוט ער נישט קיין ממזרים, וואס איז מיר א חילוק ווער און וואס און ווען, נעם זעה דער איד האט זיך געפלאגט ער האט צוגעשטעלט א שיינע פעמילי, ער האט פרנסה, ער איז נישט קיין דראג עדיקט, ער האט נישט געגעמבלט ביי קיינעם, ער האט נישט געהארגעט קיינעם. וואטס ראנג וויט הים? ווייל דו עסט ארויסקומען זאגן אה שיינער שידוך. סא בקיצור איינער האט זיך משדך געווען מיט זייער א שיינעם שידוך. ער האט גענומען צו די שענסטע, די קאץ פעמילי. דעם ערשטן טאג נאך די חתונה האט זי געזען יענער איז א משוגענער יעצט שלאגט זי זיך מיט א שיינעם שידוך פטור צו ווערן. אזוי זעסטו דאס יונגל דאס מיידל גייט זיך נאכפרעגן און נאכפרעגן און מען מאכט א גאנצע דאס וואס עסטו געוואויר ווערן. און דאס רשעות עט ברענגען נאך א מלחמה עסט זעהן. דאס וועט ברענגען א מלחמה, דער אייבערשטער וועט עס נישט פארשמערצן, דו האסט צורעדט יענעמס שידוך, וואס האט דיר יענער געטון? עס איז נישט נאר איך, דער עולם מיינט איך ווייל איך רעד אזוי ווייל איך בין פארווייטיגט, עס איז נישט איך, איך האב חברים וואס זיי דערציילן מיר, מען רעדט אויף זיי צוזאם, ליגנט מיט שקר מיט בלאף, עס איז קיינמאל נישט געווען, און זיי האבן שוין נישט קיין האטליין. און זענען שיינע בעלי פרנסה, דאס איז דער וועג, אזוי מען האט זיך איינגערעדט, מען מוז רעדן אויף ציונים רעדט מען זיך איין, ציונים האט דאך שוין אפגעפייגערט, רעדט מען זיך איין, מען מוז צוזאם רעדן איינער אויפן אנדערן, ליסען, הי טרייד זי בעסט, ער האט אויפגעשטעלט א פעמילי, וויפיל ס'איז געלונגען איז געלונגען, און וויפיל נישט זאל אים דער אייבישטער העלפן, איז דאס האט אונז די גמרא געלערנט, שטעל דיר פאר מען האט געמוזט גיין אין די כרמים האט מען געמוזט גיין, און ס'איז געווען א רבי ישמעאל, איז ער געגאנגען ער האט שיין געמאכט יעדע אידישע טאכטער, אנשטאט צוזאם רעדן אויף יעדן איינעם. ס'איז שוין געמאכט, און די מיידלעך זעהן זיי ווערן עלטער, זיי האבן נישט קיין פייערמענס טשענס אין העוון אמאל א שידוך צו טוהן, אלע אז זיי האבן א באבע אין די פעמילי עפעס צו כדומה, איז גייען זיי זיך אליינס זוכן שידוכים. איז געקומען אזא מאשקאוויטש, היינט איז ער ביזי אז דער טוט אין שלום בית, ער קומט אויף אמעריקע אפאר מאל, און ווער ווייסט צו ער זונה'ט נישט ארום מיט די אלע וואס ער העלפט זיי. דער מאשקאוויטש האט געכאפט מיין ווייב דאס נישט צו מאכן נישט ארויסגיין פון גיהנום. און איך האב געזאגט לאך דיך אויס, און דאס איז איינע פון די טעמים וואס זיי האבן זיך פארלייגט אויף מיר אויפן האטליין, האב איך געזאגט נאו איטס נאט גאנא העפן, מיין ווייב האט געמאכט א לייף טיים מיסטעיק, יעדע וואך איז געווען א שידוך, אויסער דעם איז געווען שידוכים וואס זי האט נישט געוואוסט אפילו, אבער וואס זי האט געוואוסט איז געווען יעדע וואך א שידוך, און דאס איז די גאנצע תכלית, די אנהייב פון די תורה הייבט זיך אן מיט פריה ורביה, טאמער האסטו נישט דאס איז אלעס נאכדעם איז נישט אין דער ארדענונג, און דאס שטערט איינער דעם צווייטן, טאקע ווייל מען וואוינט אזוי נאנט סאו קלאוס מיט אלעם. איינער האט אמאל געהאט א פימפל אויפן פיס האט מען עם עס אראפגעשניטן האט עס דאס ווייב דערציילט איז געגאנגען ארויס א שם מ'האט עם אראפגעשניטן דעם פיס ווען ס'איז געקומען צו א שידוך האט ער נישט געקענט א שידוך טון ער האט זיך געמוזט אויסטון פארן מחותן די הויזן און עם ווייזן קוק ס'איז נישט אמת איך האב צוויי ארידזשינעל פיס. א שמיציגע קאמיוניטי איף יו עווער סא וואן, און דאס איז ביי די אלע אידישע קאמיוניטיס אין די ליטע אויך אזוי ווי ביי די ליטווישע, זיי ליידן פון טויזענטער מיידלעך וואס קענען נישט קיין שידוך טון, סא איינער זאגט אז דאס איז נאר א משל, און דו ביסט לאקי. א רעביש קינד, געלט האסטו געהאט, האסט געהאט א זון א חזר, האט אפגעחזרט די שטאט, האסט אים גוט חתונה געמאכט, און דאס ווייב האלט זיך מיט אים, קען זיין ער גייט אויכעט אויף פילן, איך ווייס נישט, איך ווייס דעם בעלזער גייט פאר טערעפי, ס'האט מיר דערציילט איינער וואס איז אויכעט א פגוע נפשי, און ער זאגט מיר אז ביי דעם סייקייטריסט ווי ער גייט טרעפט ער דעם בעלזער זון. און ווער ווייסט ווער נאך ס'גייט. סאו דאס לערנט אונז די גמרא פון חמשה עשר באב, און חזר'טס עס גוט אריין, ס'איז נישט קיין משל, ס'וואלט זייער גוט געווען, צו שיקן אזוי ווי ס'דא וויקענדס וואס מ'גייט יונגלעך און מיידלעך דאס איז זנות. מיר האט דערציילט איינער פרייטאג צונאכטס, מ'איז אנגעקומען פרייטאג נאכמיטאג, פרייטאג צונאכטס האט ער שוין געקענט האבן דריי מיידלעך אין בעט מיט און ער זאגט איך בין נישט דא פאר דעם, איך בין א וואוילער מענטש, איך האב א פראבלעם מיט א שידוך, באט דעט איז זנות. איך רעד יעדער טאטע זאל פארן מיט די קינדער, מ'מוז נישט פארן מיט אלע, קען איבערלאזן די קינדער ביי די עלטערן און פארט מיט די צוויי דריי עלטסטע קינדער וואס האלטן ביי שידוכים. ס'איז געווען דאָ איינער אַ משוגענער האָט געזאָגט אַזוי, דו וועסט נעמען דרײַ שידוכים און דו וועסט צוריק געבן דרײַ שידוכים, וואָס מ'וועט דיר אָנטראָגן? איר ווייסט וואָס מענטשן זאָגן וואָס האָט זיך אויסגעלאָזט? מ'קען זיך נישט גטן אויך נישט ווייל אַז דו גטסט דיך, דאָס איז אַ ברודער מיט אַ שוועסטער, אַ מעשה, מע איז פון דער זעלבער משפּחה, מע קען זיך נישט גטן. ס'איז צרות יגון ואנחה, אַזוי ווי די מטרוניתא וואָס האָט געזאָגט, וואָס טוט דער אייבערשטער באַשאַפן די וועלט אין זעקס טאָג, וואָס טוט ער די גאַנצע צייט? האט ער געזאגט אויב ער איז משדך זייט מזווג זיווגים, זאגט זי דאס קען איך אויך, האט ער אריינגעלייגט טויזענט קנעכט, טויזענט דינסטן און אינדערפרי זענען זיי ארויסגעקומען צעביילט און צעשלאגן און צעהארגט, סאו די וועג פון די גמרא דער איידעלער וועג אז ס'זאל זיין מיט א פיקוח פון השגחה מיט אלעם, דאס איז א משל, נאר דער נמשל איז אז יעדער זאל גיין מאכן זנות מיט מיידלעך, דאס איז דער נמשל. אה, און איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'האט איינער געזאגט, די אלטע סקווער רעבעצין פלעגט אלץ זאגן, אז זאלסט קיינמאל נישט ווינטשן דיין שונא זאל שטארבן, ווינטש ער זאל לעבן גענוג לאנג ביז ער וועט אראפ גיין אין תהום אריין, דו גייסט אראפ אין תהום, אזאלכע ווערטער צו זאגן אויף די חזל, טאמער איז עס אמת, איך בין נישט דארט געווען ווייס איך, נאר טאמער איז עס אמת, איטס א ביג שעים. דו האסט נישט געדארפט זאגען אז דו האסט עס געזאגט צי צוריק, און דער עולם זאל האבן שכל. הייבט זיך קודם נאכפרעגן. דו האסט דאך נישט וואס נאכצופרעגן. זע דעם קרן, זע די פעמילי. ס'איז נישט די שענסטע מיידל. איז בעט מען רבי ישמעאל זאל זיי אביסל מאכן א פעיס ליפטינג מיט אביסל א מאנעקיור מיט אביסל פארבן די נעגל, נישט רויט חלילה, אביסל ווייס, עס זאל גלאנצן, און ער זאל זיי די האר אויסקעמען, ער זאל זיי מאכן קורליס, מיט אלעם. בעט אזא איד ווי רבי ישמעאל, ס'הייסט א איד טאר מען נישט בעטן זאל מאכן א מיידל, מען רעדט. אזא מענטש וואס פארשטייט די השגות פון רבי ישמעאל. עניוועי, די תורה איז געגעבן געווארן פאר איין זאך, די ערשטע איז פרו ורבו. יעצט, די גמרא זאגט בכה רבי ישמעאל, רבי ישמעאל האט געוויינט, און די אידישע טעכטער האבן געוואוסט ווער איז זייער אמת'ער טאטע, ווער? רבי ישמעאל, און זיי האבן זיך א נאמען געגעבן בנות רבי ישמעאל. ס'דא א רש"י זאגט. בני אהרן ולא בנות אהרן, עס איז געווען א איד רבי אהרן קוטלער זכר צדיק לברכה וואס האט געהאט א מיקסד אפ פאליסי אז יעדער בחור זאל טראגן א טעג וויפיל ער איז ווערד און במילא קענען די מיידלעך נישט קיין שידוך טוהן, יעצט האט מיר דערציילט א חסידישער בחור וואס ער איז שוין אין די הויעכע יארן ער איז שוין באלד א בן ארבעים איז ארויסגעגאנגען מיט א מיידל וואס איז אויכעט שוין. נישט ווייט פון דעם, און קען זיין זי האט שוין נישט קיין וסת, קען זיין זי וועט שוין קיין קינדער נישט האבן, האט זי זיך אויסגעוויינט צום בחור, זי האט געזאגט, מיין טאטע איז א משוגענער, ער זוכט דווקא איינעם וואס ער איז א, אים איז נישט גענוג א בן תורה, ער מוז זיין א רב. זאגט דער בחור וואס איז אויסגעגאנגען מיט איר, זאגט ער, איך בין א רב, זאגט זי, ביסט נאריש, דו ביסט א רב, דו זיצט דאך נישט און לערנסט, זאגט ער, ניין, אבער איך האב התרת הוראה, און איך בין א רב, ווען איך זאל האבן א דזשאב אין רבנות וואלט איך געווארן א רב, איך האב נאר נישט, בין איך געווארן א ביזנעסמאן, צו אן ארבייטער. בקיצור, הייבט זי אן צו וויינען, זי זאגט, wow! ברענג מיר די צעטל פון דער רב איי קען גאו האום טו מיי פאדער און שאו הים אז איך נעם טאקע א רב וואס דו האסט געוואלט, האט ער איר געזאגט ליסן איף יו אר סטיל עטעטשד טו יור פאדער יו דידנט קאט די קאורד קענסטו ווייטער וואוינען מיט דיין טאטן אין הויז. ס'איז אנבעליוועבל וואס רבי אהרן קאטלער האט געמאכט א חורבן, ס'איז דא באלד טויזענט מיידלעך וואס זיי קענען נישט קיין שידוך טון ווייל זיי קענען נישט מיטן דעם בחור'ס נדן, זיי וואלטן שוין געקענט זיין מאמעס און באבעס. קוק ביי אונז חסידים, מען נעמט וועם ס'לאזט זיך, כל הבא ביד, א גרעסער תלמיד חכם, א קלענערע תלמיד חכם, ס'פארט א מחיה, דא האט מען שוין קינדער מיט אייניקלעך, דא ווערט מען שוין אלט, דא שטארבט מען שוין, ס'איז אנבעליוועבל, סאו ס'איז בני אהרן ולא בנות אהרן, די מיידלעך זענען געווען רבי ישמעאל'ס טעכטער, און די זעלבע האבן אונז דעם צודרייטן אהרן פון מאנרא. ער קען נישט פירן קיין ישיבה, ס'איז דא אזויפיל דראפ אוטס מיט אלעם. און ממילא קענען זיי נישט טוהן קיין שידוכים. ס'איז יעצט געווען אין ארץ ישראל, אין איינע פון די גרויסע צייטונגען, ס'הייסט וואלה, שרייבט ער דארטן אז ליידער אין ארץ ישראל ביי די פרומע איז דא אן עוורידזש פופצן הונדערט גיטין יעדעס יאר. און דאס האט צו טוהן מיט סעקשועל אביוז, די אלע קומען ארויס מ'האט מיך אביוזט, וואס זאל איך טוהן, כ'האב געמאכט מיט דיר אפאר קינדער, ס'טוט מיר לייד. כ'ווייס יעצט אויך געווען א גט פון איינעם, ס'איז ער געווען א פעדעפייל, און ס'האט זיך געהאנדלט א שאלה צו די גט הייסט נישט קיין גט מעושה.

און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, וואט שוד איי דו? ער איז געווען פון מונקאטש, מען האט אים אין מונקאטש, נישט מונקאטש אינדערהיים, נאר מונקאטשער שטינקאטשער אין בארא פארק, און ס'האט א רב געטענה'ט דאס קען נישט זיין אז ס'איז א גט מעושה, ס'איז נישט קיין גט מעושה, ער האט געוויינט און ער האט זיך איבערגעבעטן, סא דאס זענען די צוויי בני אהרן ולא בנות אהרן, נישט הרב אהרן, רבי אהרן קאטלער זכרונו לברכה, און נישט אהרן טייטלבוים. די חברה זעהן נישט אז אידישע טעכטער זאלן קענען טוהן שידוכים און חתונה האבן גוט. ס'איז ממש א שאנדע. ס'האט א איד אמאל געזאגט א גוט ווארט, אישה כי תזריע וילדה זכר. תזריע מיינט אז קודם מוזטו האבן פרנסה, ווייל ס'איז דא א פסוק זורע לחם, מ'זאל איינפלאנצן ברויט. איז במילא איז אישה א פרוי כי תזריע קודם מוזטו האבן נדן, טאמער נישט. ביסטו גארנישט ווערד. ממילא וילדה זכר עסטו קענען חתונה האבן און האבן א זכר. ס'איז ממש א שאנדע און א שרעק און יעדער לאזט עס צו און ס'אינטערעסירט קיינעם נישט. און עטס מיינטס אז די רבנים ליידן נישט? זיי גייט אויך נישט גוט. זיי זעען אויכעט אז ווען מ'אביוזט זייערע קינדער סעקשועל קענען זיי נאכדעם נישט פאנקשענען. באט יעדער האט מורא, יעדער זיצט דא אין גלות מ'האט מורא צו רעדן. רב שטיינמאן האט א פראבלעם מיט די בחורים זיי דרייען זיך אין בני ברק אין די גאסן און זענען מטמא פרויען מיט בחורים מיט מיידלעך. אונז האמיר א פראבלעם מיט די לעיקוואדער וואס זיי זיצן אין ישיבה, זיי האבן נישט חתונה און די מיידלעך זענען פיינע וואוילע אפגעהיטענע קינדער און זייערע יארן לויפן דורך, און א פרוי איז א סייקל, איינמאל די סייקל פינישט קען זי נישט מער האבן קיין קינדער, און איטס א ביג שעים. עס האט מיר אויך דערציילט יעצט איינער, א חסידישער בחור, אביסל אפגעפארן, איך מיין ער פירט זיך אידיש אבער נישט חסידיש, איז ער ארויסגעגאנגען מיט א לעיקוואדער מיידל און זי איז נײַן און דרײַסיק. ער איז זעקס און דרײַסיק, זי איז נײַן און דרײַסיק. פרעגט ער, און ווי ווען וועסטו האבן קינדער? האט זי געזאגט, איך האב אוועקגעלייגט אין א בענק. פרעגט ער, וואס האסטו אוועקגעלייגט אין א בענק? געלט? זאגט זי, ניין ניין ניין, נישט געלט. איך האב אוועקגעלייגט אן אוויום, OVUM. אין ארץ ישראל הייסט עס בייצית. שרייט יענער, דאס טאר מען דאך נישט טוהן על פי הלכה. זאגט זי, יא, אבער דאס איז מיינס און נישט פון אן אנדער. אויף דעם דארף דער אינגערמאן זיצן לערנען א גאנץ לעבן. ס'איז געווען איינער אמאל וואס ער גייט צום שדכן, כ'האב א וואוילן זון, ער איז דרײַסיק, ברענג אים א שידוך. ברענגט א פיינעם שידוך, זאגט ער, יא אבער איך וויל מען זאל אים געבן נאך פינף יאר צו לערנען. שרייט אים דער שדכן, דו גזלן און דו רוצח, דו האסט אים געוואלט חתונה מאכן ביי די זעכצן צו ביי די אַכצן האסטו געוואלט האבן פינף יאר, אבער היינט אז ער איז שוין דרײַסיק לערנט ער דאך שוין מער ווי פינף יאר, און דאס מוז זיך אויך ענדיגן. דער שטיינמאן זאל ווייניגער קוקן וואס טוט זיך אין בני ברק אין די גאס, ער זאל קוקן וואס טוט זיך מיט די אלע מיידלעך. איך האלט די מיידלעך דארפן מאכן א רעוועלושן, זיי דארפן אריינגיין צו די רבנים און זאגן דעם ניגון, יידעלעך שרייט עד מתי, יידעלעך שרייט עד מתי, ווי לאנג גייען זיי ווארטן? זעסט, רבי אהרן קאטלער האט נישט געהאט קיין פראבלעמען, קוק אהער, ער האט גענוג געלט צו געבן נדן, ער האט אן אייניקל מלכיאל, דער וואס איז דארטן אין לעיקוואוד היינט, האט געהאט א ווייב, זי האט אים נישט געברענגט קיין קינדער, זיי האבן נישט געלעבט צו גוט, האט ער געקענט באשטיין פטור ווערן, האט ער געכאפט דא א מיידל, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער האט גענוג געלט, ער האט דעם אהרן קאטלער, דער וואס גנב'עט מיליאנען פון די גאווערמענט פאר די ישיבה, זיי האבן נישט קיין פראבלעם, די מיידל האט א פראבלעם, זיינע יונגלעך מיט זיינע מיידלעך גייען חתונה האבן יונג, מלכיאל'ס זון און מלכיאל'ס טעכטער, און זיינע אייניקלעך אויך. שוין. און איך וויל ענק זאגן עפעס. כ'האב געזען דער מיטעלער רבי ברענגט אז משה רבינו זיצט שוין אין הימל פֿיר טויזנט יאר, און ער לערנט נאך די ערשטע מצוה פון פרו ורבו און ער איז נאכנישט דערגאנגען. העע וואס דא גייט פאר. ווייל פרו ורבו מיינט דאך פארמערן און פארמערן נאך וואקסן און וואקסן. שטעל דיר פאר ווי מען האלט. און דארטן איז דער זמן אביסל אנדערש ווי דא אויך. גייט שנעלער ווי דא. ס'הייסט וואס דארטן אין א מינוט קען מען משיג זיין וואס דא קען מען נישט משיג זיין אין הונדערטער יאר. פרו ורבו דאס איז די שליסל. רבותי איר ווילט תשובה טון פאר ראש השנה זאלט אויפהערן צו רעדן לשון הרע. און אז איר האט שוין גערעדט אויף איינעם לשון הרע זאלט איר אים איבערבעטן, און אז מ'פרעגט דיך וועגן א שידוך, זאלסטו ענטפערן. חוץ אויב ס'איז דא א מום וואס מ'זעהט נישט, אדער ס'איז דא א קראנקהייט וואס מ'קען דאס נישט זעהן, דארט איז מען מחויב צו זאגן אויב מ'ווייסט. שטייט דאך אין חפץ חיים אז דאס מוז מען זאגן. אבער דיינע פילאסעפי, דאס איז דאך דיינע פילאסעפי, איפה סקיאזוואם, אויף דעם זיצט מען דאך יעצט אין גלות. שוין. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט קומט א געהעריגער שיעור און ס'דויערט בערך א שעה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת עקב, ס'שטייט והיה עקב תשמעון, ווערט געברענגט אז והיה אז דארט ווי ס'איז א שמחה איז אין שמחה כיוצא, וואס איז די גרויסע שמחה עקב תשמעון, ס'ווערט געברענגט, של"ה הקדוש ברענגט עס, אנדערע ספרי קבלה, אז פאר ס'איז געווען דער חטא פון אדם הראשון זענען די אברים געווען. בידידות, יעדער אבר האט אלעס געקענט טון, מען האט נישט געדארפט האבן ספעשל אויערן צו הערן, די גאנצער גוף האט געהערט, מען האט נישט געדארפט האבן ספעשל אויגן צו זעהן, די גאנצער גוף האט געזעהן. ס'איז געווען א יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ס'האט געהאט אסאך חן. שפעטער ווען אדם הראשון האט געזינדיגט, ער האט געגעסן פון עץ הדעת, און חווה האט אויך געזינדיגט אז זי האט געוואוינט מיט'ן נחש, מיט'ן שלאנג, איז דעמאלטס איז געווארן א פירוד פון אלע אברים, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן אז יעדער אבר האט זיך גענומען זיין פאנקשען, וועגן דעם למשל די הארץ, א מענטש קריגט א הארץ אטאק, מען האט אנגעלייגט דעם גאנצן גוף אז די פאמפ מאשין זאל זיין די הארץ, אמאל איז דאס נישט געווען, אמאל האט מען נישט געדארפט פאמפן די בלוט, אלעס איז געווען אין די אברים און ס'האט פונקציאנירט. נאר מ'האט אים געמוזט נעמען א פאמפ, די הארץ איז געווארן די פאמפ, און אזוי ווי דער של"ה הקדוש איז מסביר אז דער ענין פון תאוות המשגל, דאס מיינט מען פון האבן קינדער, און דאס מיינט מען אויך רחמנא ליצלן פון זנות, דאס אלעס איז אריין געגאנגען אויף געוויסע פלעצער, און ממילא איז געווארן די דם נידות, און ס'איז געווארן אז צו האבן קינדער איז פול מיט תאוות, די גרעסטע תאווה וואס איז דא, אזוי. האט זיך אנטוויקלט דער גוף נאכן חטא פון אדם הראשון און נאכן חטא פון חוה. יעצט קען מען זאגן אפשר די פשט והיה ס'עט זיין א שמחה ווען משיח העט קומען, דארט ווי שטייט והיה דאך אין שמחה כיוצא בה, אז עקב תשמעון אפילו די פיס וועלן אויך קענען הערן, די גאנצע גוף העט קענען ווייטער פונקציאנירן אויפן זעלבן אופן. יעצט קען מען זיך נישט פארשטעלן וואס פאר א מין בריאה ס'עט דעמאלט זיין. דער גוף, און די אלע, ווייל אדם הראשון האט געזינדיגט מוז מען אונז דורך גיין די פוריפיקעישאן סיסטעם אויסצורייניגן, מען גייט דורך א סיסטעם, מען קומט אראפ אויף די וועלט, יעדער איז מתקן זיין חלק פון דעם חטא פון אדם הראשון, נאכדעם לייגט מען אים אריין אין דר'ערד. און ער גייט צוריק צו עפר, ער איז געווארן פון א טיפה סרוחה, די תאוות מוזן ווערן פארפוילט און אויסגעריסן, שפעטער ווען ס'וועט זיין דער גרויסער תחיית המתים, דעמאלטס וועט מען אויפשטיין אויפן העכערערן אופן, אזוי ווי ס'וואלט ווען געווען פארן חטא פון אדם הראשון. דאס זעלבע איז אויך מיט די צוויי בתי מקדש, דער ישמח משה ברענגט עס, ס'איז נישט די פשט חלילה אז ס'איז געווען א מיסטעיק אדער וואס אדער א מיסקאלקולעישאן פונעם אייבערשטן, אז מען האט געמוזט חרוב מאכן איין בית המקדש און נאך א בית המקדש, זאגט ער חס ושלום, צו דעם שלימות האט אויסגעפעלט צו דורכגיין אפאר פראצעדורן, און די דריטע, דאס וואלט געווען דאס בעסטע. יעצט, עס איז נישט חלילה א פראבלעם ווייל דער אייבערשטער האט עס נישט גוט גערעכנט, חלילה, דער אייבערשטער האט עס גוט אויסגערעכנט, נאר ווען נישט דער חטא פון אדם הראשון, וואלט עס געווען אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס לכתחילה געוואלט, אזוי ווי ס'וועט זיין דער בית השלישי. וואס אן צו פארשאדט געווארן, וואס, אבער אזוי ווי עס איז געווען דער חטא, איז אין אלעם געווען דער חטא פון אדם הראשון איז געווען זיינע חטאים און חווה ווייל זי האט געוואוינט מיט נחש האט זי ארויפגעברענגט נידות און מיתה אויף די וועלט און נאכדעם איז געווען דער חטא אין בית המקדש אויכעט. די גאנצע סיסטעם איז מגושם געווארן. איז ממילא דארף מען זיך יעצט צוריק שטעלן און ס'קאסט אביסל יסורים אבער דאס איז די פרייז וואס מ'מוז באצאלן ביז דער חטא פון אדם הראשון וועט ווערן אינגאנצן פארראכטן.

אזוי ווי א סטאפ סיין און ער וועט אפשטעלן די באן. ליטל דיד יו נאו די באן איז געפארן און ס'האט אים געגעבן א שטויס אוועק און צופליקט אויף שטיק. און עפעס א בחור א יונג בחור האט עס געזעהן. שפעטער ער האט דורך געלעבט די מלחמה געקומען אויף אמעריקע און געווען אין די לאוער איסט סייט אין עלדרידזש סטריט ער האט געטראפן אן אלטע טאנטע און ער איז געווען א גרינהארן בקיצור און זי האט אים געוואלט געבן אביסל טיי האט זי געהאט די טשייניק וואס ס'פייפט בקיצור ס'האט אנגעהויבן צו פייפן. ווען ס'איז געווארן הייס די וואסער, לויפט ער אריין אין קאך און ער זאגט, אוי, זעסט דאס? דאס זאלסטו שוין צו צוברעכן און צו צוהאקן, ווייל אז נישט ער ווערט נאך א גרויסע באן און ער וועט אראפפארן אויף מענטשן. ער געהערט דעם זעלבן וויסל וואס די באן האט דעמאלטס געפיפן, האט ער געהערט דא פון דעם טשייניק. איר געדענקט די אלטע טשייניקס וואס ס'האט געפיפן ווען די וואסער איז געווען הייס. עניוועי. ווען די צדיקי הדור האבן געשריגן אז ציונות איז טרייפה, ס'איז געווען אלע יארן. צוויי הונדערט יאר ס'האט זיך אפגעטון. דער אמת איז אז מען קוקט אריין אין די זאך זעהט מען א מורא'דיגע זאך. היטלער ימח שמו האט אמאל געזאגט אז אפילו ער האט פארלירן די מלחמה האט ער געמאכט אזא דעמעדזש און אזא דענט ביי כלל ישראל אז ס'וועט שוין קיינמאל נישט זיין געזונט און נארמאל. קודם כל אין די אמונה, זייער אסאך מענטשן זענען אראפ פון דעם אמונה ווייל זיי האבן געזעהן אז וואס האט זיך אפגעטון און אין בגשמיות יעדער איז קראנק געווארן און ס'האט איבערגעלאזט. אויף דורות שפעטער, מען שרייט היינט נאך, היטלער, נאציס, ער האט געוואוסט אז ער האט געמאכט א מורא'דיגן דענט אין כלל ישראל, האט ער אמאל געזאגט אז אפילו איך וועל פארלירן די מלחמה אבער סוב-קאנשעסלי האב איך געווינען. קלויזנבורגער רב זכר צדיק לברכה האט געזאגט א מורא'דיג ווארט, זאגט ער אזוי, אז איינער האט איבערגעלעבט די מלחמה, און ער זאגט ער איז נארמאל, זאג איך אים אז ער איז א ליגענער, ער איז טויט משוגע, ס'איז נישט געבליבן איין נארמאלער מענטש נאכן לאגער, נישט נאר פיזיקל נאר מענטל, דאס איז די מלמדים וואס זענען געוען אזאלכע משוגענע רוצחים און די עלטערן זענען געוען אזאלכע משוגענע רוצחים וואס האבן צוגעקוקט רציחות זענען נישט געבליבן נארמאל, איך טענה נאר די סעקשועל אביוז דאס האבן זיי נישט געטארט טוהן. מ'האט יעצט אויך איינגעזעצט אין מאנסי אן איין און זיבעציג יעריגן פרינציפל, ער הייסט. ראביי גבריאל בודנהיימער, ער איז די פרינציפעל פון ישיבה בית מקרא, דאס איז א מיידל סקול דאכט זיך מיר אויך און ס'איז פאר יונגלעך אויך, יעצט דער דיסטריקט אטוירני האט ריפיוזט צו קאמענטן אויף די ארעסט, ווייל ווייל זיי זאגן אז ער האט געשלאגן די קינדער שטארק, אבער אונז קען מיר דאך די גאנצע בעלאוני, ס'איז נישט געשלאגן, מסתם האט ער סעקשועלי אביוזד, נאר זיי ווילן עס באהאלטן, דו פארשטייסט דאך די די עי מוז עס טוהן, זוגיבי מוז דאך דאס טוהן. עניוועי, סאו דעיס העט נישט געבן קיין היתר פארוואס א איד ווי ר' באדענהיים, איך ווייס נישט צו ער האט בכלל געליטן די מלחמה אפשר איז ער גאר אן אמעריקאנער, דעיס העט עהם נישט געבן קיין היתר אז ער זאל עס שלאגן, און אויכעט פאר אונזערע מלמדים וואס זענען זיכער געווען ביי היטלערן האט נישט געבן א היתר סעקשועל אביוז. נאר וואס? די חשבון איז צדק. די חשבון איז אז וואס טוסטו ביי סעקשועל אביוז? דו שטופסט אים אין אחור און ס'בלוט אים, ס'טוט אים וויי, סאו הו קעירס? מ'האט דאך אונז געגעבן אזאלעכע מכות אין חדר אז אונז זעמען אהיימגעקומען צובלוטיגט און צוביילט, סאו וואטס די דיפרענס ווי מ'טוט אים וויי, צו פון אונטן צו פונעם פנים? און נאכדעם די צווייטע זאך איז די סייקאלאדזשיקל אז ס'דעמעדזשט די קינד, הו קעירס? זיי זענען דאך אלע געווארן געדעמעדזשט אין לאגער. סאו עניוועי, אבער איך וויל נישט, נישט דאס איז די איידיע וואס איך וויל ארויסברענגען. וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז דער ציוניזמוס האט שוין געמאכט א פירוד אין כלל ישראל אריבער צוויי הונדערט און פופציג יאר ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די חובבי ציון, ס'איז געווען אייביג רבנים וואס האבן מיטגעהאלטן, ס'איז געווען וואס האבן געהאלטן צו מען טאר נישט, מען האט זיך ארומגעריסן, היינט יעדע זאך גייט אזוי, מען נעמט א רבי'ן, ווייל איין חלק ווילן אז די רבי זאל זיין א קנאי ווי משוגע און די אנדערע ווילן ער זאל זיין ליניענט, אונז וויל מיר אויכעט געניסן פון די געלטער. און פון די אלע טרייפענע געלטער און אביסל פון זנות, און יעדער איינער זוכט זיך אויסצושטעלן זיין רבי'ן וויאזוי ער וואלט געוואלט, באט עניוועי, דער ציוניזמוס האט געברענגט יארן יארן יארן א פירוד געווען, די פוילישע רבי'ס זענען געווען מיט אגודה, די קנאים זענען געווען קעגן די אגודה, ס'איז נאך געווען פאר ס'געווען א מדינה, מ'האט זיך שוין געריסן יארן און יארן, ס'האט אנגעברענגט א יענעם חרבן פאר כלל ישראל, נו. וואס קען מען נעבעך טוהן, יעצט לעבן מיר אין אזא דור, ס'איז געווען אן עגל אויכעט אין מדבר, סא דאס איז געווען אונזער עגל, א סלאו מאווינג עגל, ביז והנה אך יצא יצא עגל הזה.
בכל אופן, די אלע צדיקים האבן געשריגן אז מען טאר נישט, און דאס איז אן עגל, און דאס איז אן עגל הזהב, און מען טאר נישט ווערן פארכאפט דערין, און דאס איז קעגן די אמונה שלימה, און די אמונה טהורה. און דאס וועט אויפהאלטן משיח, אונזער הייליגער רבי ברענגט אין ויואל משה אז נאך די וועלטס מלחמה האט זיכער געדארפט משיח קומען, עס איז געווען אזא מין התעוררות הגאולה האט זיך אריינגעכאפט די מעשה פון ציוניזמוס און דאס האט אים ארויסגעשטופּט, עניוועי אז די צדיקים האבן געזאגט אז דאס טויג נישט טויג עס נישט, סאו וויל איך יעצט רעדן אביסל א הספד אויף דעם הרב הקדוש אברהם וואלעס, אברהם וואלעס. האבן די ציונים ימח שמם אים געהארגעט? שטעל דיר פאר, IDF, איזריעל דעפענס פארס, דאס איז צבא הגנה לישראל, האבן נישט קיין אנדערע זאך אין מיינד בשעת ווען ס'איז דא א מלחמה, מ'דארף די טונעלן, אומברענגען די אראבער, שיסן אריין מיסלס, ווען נישט די. איירן דאום, הע, און דער, און דער רבי פלעגט זאגן אז ס'איז נישט געווען אזאלכע גרויסע ניסים ביי די סיקסטי סעווען וואר, דער רבי האט געזאגט דער אראבער האט געהייסן א געלעמטער טערק, שטעל דיר פאר אונז האבן אויכעט יעצט געהאט ניסים גלויים מן השמים, הע הע, ווייסט וואס די נס איז געווען? אז אמעריקע האט געשיקט אן איירן דאום, ווען נישט די איירן דאום, הע הע, וואלט געווען יענער חורבן, א געפנים. למעשה די פאליטישענס פארן יעצט אלע געבן חיזוק פאר ארץ ישראל, ס'איז געפארן דער גרויסער לויער אלען דערשעוויץ איז געווען דארטן אפאר וואכן צוריק, ער איז געפארן, איצט האמער געמיינט ער פארט צושטעלן ברוך באטכען עפעס א האום סוויט האום דארטן נאכדעם ווען ער קומט ארויס פון דזשעיל, דערווייל ניין, כ'האב געזען אויף סי ען ען, איז האט ער געהאט. פיקטשערס פון די לעכער וואס די אראבער האבן געגראבן טונעלן וואס זיי קומען ארויס אין ארץ ישראל, עס איז געשטאנען קורטעסי אוו אלען דערשעוויץ און ער האט גערעדט א גאנצע דרשה אז מען מוז האבן מען האט געמוזט האבן די מלחמה און אזוי ווייטער ווייל די ישראלים האבן דאך זייערע וועגן ווי אזוי זיי מאכן די פאבליק רילעישאנס, יעצט פארט דער גאווערנער מיט נאך אפאר מענטשן און ס'איז געפארן בלומבערג זיי רופן די אלע חברה. און אלע פארן מיט אל על, ווייל אל על איז די איינציגע עירליין וואס זיי האבן אנטי מיסילס אויף יעדן פליגער, ממילא האבן זיי נישט קיין מורא. עס קאסט אנדערטהאלב מיליאן דאלער מ'וועט מוזן אויף אלע פליגערס אנהייבן ארויפצולייגן. כפנים איז דאס ענין ווען מען רעדט דא פון אזא מלחמה און מען דארף האבן אסאך העלפ אז די וועלט זאל. נישט שרייען, און מ'האט געהארגעט אזויפיל קינדער אומשולדיגע און אזויפיל מאמעס פון קינדער, און וויפיל מ'האט געהארגעט האט מען נאר געהארגעט צען פראצענט, זיי געבן דאך אריין נאך, מ'האט געהארגעט געהארגעט, ס'איז דאך ליגן, לויט זייער חשבון האט מען אזויפיל געהארגעט אז ס'טאר שוין נישט בלייבן א קינד אין עזה, ס'איז דאך אלץ ליגן, זיי האבן געברענגט פיקטשערס, מ'האט זיך געשלאגן אין א פריעריגע מלחמה, ווען די ישראלים האבן זיך געשלאגן מיט סיריע און ס'איז דארטן דא די גאנצע זאך, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס זיי טוען דארטן, זיי ברענגען פיקטשערס מ'האט געהארגעט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, זיי ווילן די וועלט זאל ווערן אויפגערייצט, איז למעשה אונז האמיר א פראבלעם מיט דעם די אידן ווייל מ'טוט אונז אן גרויסע צרות וועגן דעם. און כ'האב געזען אויכעט אין עטליכע נוספעיפערס אין לונדון האט מען ארויסגעשטעלט סוואסטיקעס און אויפגעשריבן אויפן שיל אז אונז זעמער רוצחים פון קינדער, און נאכדעם איז געווען דארטן אין אנטווערפן האט א דאקטאר געזאגט פאר א פרוי כ'וויל דיך נישט היילן ווייל דיינע ברידער הארגענען קינדער אין פאלעסטיין, און ס'איז געווען א איד הרב רב ראסקין. זיין זון איז דער וואס האט די שול אין דאונטאון ברוקלין, ער האט דארט א מקווה אלעס, ער איז געגאנגען אין די גאס אין נארט מיאמי ביעטש און מען האט אים געשאסן אויף טויט אן אויף א וואס, נישט געווען קיין האלד אפ, ס'איז געווען ווייל ער איז א איד, ס'איז געווען דארט סוואסטיקעס א וואך צוריק און אלעס, סא אזוי איז עס, דער אמת איז די רבנים האבן געזאגט אז מען זאל נישט גיין אויף פלארידע, זענען געקומען די אלע חברה. און זענען יא געפארן און זאליקא, וואס איר ווייסט דאך אז די פריעריגע רבנים פון די התאחדות האבן אונטערגעשריבן אז מען זאל נישט פארן אויף פלארידא, קומט אן עזות פנים א לאו לייף זאליקא און ער קויפט זיך א הויז אין נארט מיאמי ביעטש, און דווקא דארט איז געשען דער ביטערער אומגליק, וואס גייסטו דארט קויפן א הויז? דו ווייסט אז די רבנים האבן אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט גיין דארט.

און איך וויל רעדן דערפון נאכאמאל, ס'איז געווען די יעדער זנאי, יעדער וואס איז מזנה, יעדער וואס וויל טון שלעכטס באזעצט זיך דארטן, איך האב מיך אויך געוואלט דארט באזעצן ווייל כ'האב געהאלטן אז דארטן קען איך דאווענען מיט מנין, איך האב געבויט דארט די מקווה אין קהל חסידים, און ס'איז דארטן דא א יונג איזריעל שול, עס איז א וואוילער רב. איז אמאל אריינגעקומען שבת אין בית מדרש און האט אויסגערופן, ס'איז דא א מענטש וואס ער איז א פעדעפייל, ער הייסט אזוי און אזוי, ער האט א האלבע שעה צו פארלאזן מיט אלע פעקלעך גאנץ פלארידע, ס'איז געווען שבת אינדערפרי, מיט א קאר זאל ער אוועקפארן, ווען נישט זעצט ער בקרוב. סא דארט איז געווען זייער גוט פאר מיר, נאר וואס, כ'בין דארט אראפגעפארן, כ'האב געזען וואס דארט טוט זיך, ס'איז געקומען איינער פון ניו יארק א קאפל, זי האט מזנה געווען און איינער פון די אנשי ציבור זענען געווען דער נואף, נאכדעם האט איינער באקומען הערפיס, די פרוי איז געווען א קעריער פון הערפיס, האט זיך אפגעטוהן, מען האט זיי פארשיקט, עס איז א פלאץ ווי אלע הענג אוטס גייען דארט אהין, עס איז נישט דא קיין קאנטראל אויף די אינגעלייט צו זיי דאווענען בכלל, נישט אין די וואכן, נישט שבת, עס איז א, ס'איז, בקיצור, ס'איז נאו מענס לענד, איז דארט איז א פלאץ ווי זאליקא זאל זיך באזעצן? עניוועי, האט מען יעצט נעבעך געשאסן דארט א מענטש, דאס איז פאר אונז א נס, אין אמת וואלט מען געדארפט שיסן זאליקא, נאר ער איז פונקט נישט דארט געווען, האט מען אן אנדערן געשאסן, אבער יבוא יומו, נאך וועט איינער צוקומען צו אים אויכעט, אן עפריקען אמעריקען וועט אים אראפ קניידלען, א חוצפה און אן עזות אז א מענטש זאל דאס טוהן, ער איז בוגד אין אלע וואס די אלטע רבנים האבן אונז געלערנט און אפילו דער רבי זכרונו לברכה, ער האט א פראבלעם מיט ציונות, דער רבי האט געזאגט פלארידע איז אויך אסור, עניוועי, צוריק קומען דא צו אונזער שמועס. דעם רייסקין האט מען געשאסן פשוט ווייל אין ארץ ישראל דארט ציונים הרג'ן קינדער האט מען נקמה גענומען אין אידן, מען נעמט אין אונז נקמה איבער רבותי ס'צרות. עניוועי, למעשה איז בשעת IDF האט אזאלכע גרויסע פראבלעמען צבא הגנה לישראל, זיי דארפן איינעמען דארטן גאזא, זיי דארפן צוברעכן די טונעלן, זיי דארפן דיסמענטלען די אלע מיסלס,

אים געהארגעט פון וואנעט איך ווייס און זיי זאגן פשוט זיין שווער כי חנוניך הוא השם אלוקינו המה חנונים דער יענער חנון שרייט אז די ציונים האבן אים געהארגעט יעדער ווייסט האט אים אן אראבער געהארגעט און מען האט געשאסן דעם אראבער ניין אבער די ציונים האבן אים געהארגעט תורה האט ארבע ומקלקל אלעס וועט מען יעצט אנלייגן אויף זיי און דער פאלשקייט האט געטון א מורא'דיגע זאך. די פאלשקייט האט אויפגעברענגט די יוגנט, מ'גלייבט היינט אין גארנישט וואס אונז, מ'פארקויפט אונז ס'איז אלץ שקר און בלאף, און ס'איז א גרויסע פראבלעם, ס'איז א סיריעס פראבלעם וואס אונז האבן אנגעמאכט א חורבן, ער נעמט זיך שרייען ביי די לוויה דאס האט געהארגעט די ציונים, ציונים האבן אים געהארגעט? ניין. אברהם וואלעס פלעג גראבן טויטע און אברהם וואלעס פלעג קומען אויף אמעריקע. יא. ער איז משמרת הצניעות קען ער נישט מזנה זיין אין ארץ ישראל פלעגט ער קומען דא כ'ווייס נישט וואס ער האט דא געטוהן אבער כ'ווייס. אז ער איז געווען דער בעסטער חבר מיט דעם פערלמוטער וואס מ'האט חושד געווען אז ער האט געהארגעט דעם שטארק, ער איז געווען דער בעסטער חבר מיט שטארק, און ער פלעגט ביי זיי איינשטיין, און נאכדעם איז דא חזקאל סטרולעוויטש, א איד אן ארעם מאן, וואס האט נישט געהאט קיין ברויט אין שטוב, אלל אוו א סאדען איז טאהשער רבי געווען ביי אים אין שטוב אויפפיקן א טשעק, און נאכדעם האט מען געטראפן אז מ'האט נעבעך געהארגעט דעם שטארק, עפעס איז דא געווען צווישן זיי. און זיי זענען די וואס זענען די גרויסע געלט געבערס און די עסקנים, אז מען דארף זעהן אז דער מוסד וואס אין קלאמפישטן דארף עס וואטשן מען זאל נישט גראבן קיין טויטע, דוד שמידל, אתרא קדישא, און קלאמפישטן האבן זיי געגראבן אלע יארן טויטע. פאר גרויס געלט. און ס'האלט שוין דארט אז בעזעם האט שוין יעצט געזאגט, נישט וואס טובי' חטא זונטאג מאנטאג זאגן מיינט עפעס, ס'מיינט גארנישט, נאר ער האט שוין געזאגט, יא, מ'טאר נישט לאזן דוד שמידל אליינס מער, מ'האט אים געכאפט ווידער גראבן טויטע. און די בעזעם זאגט אזוי, פארוואס זאל ער מאכן דאס געלט, ער הייסט דאך דוד שמידל מיטן פידל, אונז זעמער בעזעם, אונז גיימער מאכן געלט, אונז גיימער ארויס שיקן משגיחים, דו לאו לייף וואס דו ביסט, דו לץ וואס דו ביסט, האט זיך יעצט דערמאנט ער דארף האבן משגיחים, ער וויל כאפן אביסל פון דעם געלט, דא דא מיליאנען, די גאווערמענט צאלט מיליאנען פאר אויסקלינען די טויטע, ס'נישט וויכטיג יעצט, אבער. ער איז געשטאנען און ער האט געגראבן מיטן טרעקטער די טויטע, און די טויטע האבן אים דערלאנגט א שאס, אין בקעת דורא איז געגאנגען יחזקאל הנביא האט אויפגעלעבט די אלע מתים וואס זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים פריער הונדערט דרייסיג יאר פריער, און מען האט געמאכט פון די ביינער האט מען געמאכט גלעזער צו טרינקען, און זיי האבן געפראסקעט נבוכדנצר אין פנים, זיי האבן באקומען א חיות, די טויטע וואס האבן גע'שחט'ן דעם קרבן פסח, און ווען זיי האבן געזאגט הלל זאגט די גמרא. אז ביי הלל איז פקע איגרא דער דאך איז ארויף געהויבן ס'איז אוועק געפלויגן, מיט אזא מין התלהבות האבן זיי געזאגט שירה פארן אייבערשטן, די פיש אין וואסער האבן געזאגט שירה פארן אייבערשטן, און די חברה האבן דאס מיטגעמאכט. די חברה האבן געגעסן דעם קרבן פסח מיט הלל, און געקומען א מעשה, און מ'האט מ'איז געגאנגען אויפגראבן זייערע ביינער, סאו די ביינער האבן אים דערלאנגט. ס'איז נישט די ציונים, לייג נישט אלעס אן אויף די ציונים. אונז זעמיר אויך ברוגז אויף ציונים, אבער העי, אז דו וועסט אנהייבן צו זאגן ליגנט, וועסט אינגאנצן פארלירן דעם ציבור. נאכדעם איז אזוי, זיי האבן זיך גענומען שלאגן ווער ס'זאל נעמען די ירושה. מ'האט צוזאמגענומען עפעס אכציג טויזנט דאלער, א אינגערמאן פאר'צרה'ט איז געשטארבן. דער שווער איז נאך משוגע, נעמט נישט פון ביטוח לאומי און פון ארץ ישראל'דיגע גאווערמענט וואס זיי געבן פאר יתומים. פיין, צוזאמגעשטעלט אַכציק טויזנט דאלער. צוזאמגעשטעלט אַכציק טויזנט דאלער, איז געקומען דוד שמידל מיטן פידל אז אזוי ווי ער האט געארבעט פאר אים און זיין ארגענעזעישן איז ער דאך מחיוב באחריות, ער גייט ער גייט צוזאמשטעלן דאס געלט. בקיצור, מ'האט זיך געשלאגן ווער ס'וועט צוזאמשטעלן די געלט, דערווייל די אַכציק טויזנט דאלער איז שוין נישט דא, נישט חנן האט עס באקומען, ווער ס'האט עס באקומען ווייסט מען נאכנישט. און בסך הכל די לוויה האט נישט געקאסט קיין פינף טויזענט דאלער, אפילו מיט די מייקרעפאונס האט עס גארנישט געקאסט. און אפילו דאס וואס עס האט יא געקאסט געבן די עסקנים איבער אז יעדער האט עס געגעבן בהתנדבות און קיינער האט נישט געבעטן מען זאל באצאלן פאר דעם. ס'האט מען געוואלט מאכן א פאנד פאר די יתומים האט מען דאס גע'גנב'עט. דאס זענען די ארץ ישראל'דיגע, די סיקריקן חברה. דער תולדות אהרן רבי זיצט און ער פאשעט זיך יעצט דאס בייכל, איך ווייס אין די שווייץ אין ווין, דא וואו מ'האט אויסגעהארגעט זיינע זיידעס מיט זיינע באבעס, און ער דארף פארן אויף אסטראליע מאכן געלט, זעה נאר בעק זאל דיך נישט באקוקן צו דו האסט שתי שערות, קען זיין ער'ט דיך וועלן נוצן פאר א וועלגערער ביי די מצות ער'ט דיר אראפציען די הויזן, און באקוקן צו דו האסט שתי שערות. איז ער אונטערוועגנס, איז למעשה וואס איז געשען? האט ער געזאגט א הספד, האבן זיי געוואלט ער זאל שעלטן די ציונים, די ציונים זענען דא גארנישט שולדיג, אן אראבער האט אים געהארגעט, דו ווילסט שעלטן שעלט די פאלעסטינער, איז געווארן מורא'דיג ברוגז פארוואס ער האט נישט געשאלטן גענוג, איז די סיקריקן חברה אין תולדות אהרן האבן אנגעהויבן צו פארפירן, דער תולדות אהרן ליידט אסאך פון די סיקריקן חברה, נאר וואס, ליסען, מ'האט עס אזוי אויסגעלערנט, יעצט באצאלסטו די פרייז. איז דא איינער נחום אטיק? ער איז אויך פון די הויפט סיקריקן חברה. ער האט אמאל געוואלט אז מען זאל נישט ארייננעמען אין די עדה מאיר סיראטע וואס ער איז דער דיין ביי די מסמידים. איך האב געהאט אויף אים אסאך אויסצוזעצן ער געט א הכשר אויף אומאן דארט אויפן האטעל מיט אלעם ס'איז אלץ נבילה טרייף ער איז א פוסטע שטריק א ליידיגייער איך האב אים אמאל געקאלט פון אומאן ווען איך בין דארט געזעסן אין האטעל איך האב אים געזאגט יארן צוריק זאג איך אים ליסען דו האסט א פראבלעם מען גייט, איך האב געבעטן א גוי זאל מיר ברענגען אביסל דזשעם, כ'האב געמיינט ער האט אין קאך, דערווייל איז ער געגאנגען געקויפט פון א גוי און ער האט עס מיר געברענגט, כ'ווייס נישט וואס דא גייט פאר, ס'איז דא א אן השגחה א גאנץ יאר, און ער האט איבערגענומען דארט די מקווה אין אומאן און ער האט געמאכט די צינורות, איך ווייס נישט צו ער האט אפילו אריינגעלייגט מי גשמים, כ'ווייס נישט, ער ווייסט בכלל נישט צו ער האט אריינגעלייגט מי גשמים און פרויען נוצן, ווייל כ'האב נישט געזען דעם צינור, ער ווייסט אפילו נישט וואס כ'האב דארט געבויעט, עניוועי, ער הייסט מאיר סיראטא. האב איך מיך ארומגעריסן מיט די, דעמאלטס מיט די ועד עולמי פון אומאן, ער איז געגאנגען דער נחום אטיק און ער האט געוואלט אז איך זאל אים העלפן אז מען זאל נישט ארייננעמען מאיר סיראטא אין די עדה, ער האט געוואלט איך זאל קומען צום, ס'איז געווען דעמאלטס ר' משה אריה פריינד, איז געווען דער ירושלימער רב, זאג איך רבי איד, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט מאיר סיראטא און איך האב נישט קיין פראבלעם מיט די עדה, איך האב א פראבלעם וואס ער האט געמאכט א חורבן אין די מקווה וואס כ'האב געהאט א הכשר אין אומאן. און איך גיי מיך נישט צושטעלן מיט דיין מלחמה, דו האסט דאך דיינע שייגעץ שטיק, דו האסט עס ווייל ער איז מתמידים, און מתמידים זענען נישט קיין קנאים. ס'איז דא איינער משה פרידמאן אין בארא פארק, ער זיצט דארטן אין איינע פון פון די קאמיוניטי אפיסעס, רופט ער מיך, ער וויל לויפן צו זיין שטאטס דוב הייקין, און איך זאל גיין אין פראנט פון דוב הייקינ'ס אפיס ווייל איך בין ברוגז אויף אים ווייל ער האט אריינגעשטעלט סנדר. זאג איך אים, רבי איד, איך האב נישט די זעלבע אדזשענדע ווי דו.

זיין איידעם זאגט נאך אזוי, יענער זאגט נאך אזוי, איך ווייס נישט, און ס'איז מיר זייער ווייניג אינטערעסאנט, אונז האט נישט רבי אברהם געלערנט קנאות, אונז האט געלערנט אונזער הייליגער רבי, און איך געדענק אונז זעמיר געווען בחורים, און גאלדע מאיר איז אנגעקומען אויף סעווענט עוועניו ערגעץ אין פיפטי פירסט סטריט א גרויסע האטעל, האט מען אראפגעשיקט די בחורים, די רבי איז נאך געווען געזונט, האט ער אראפגעשיקט מען זאל גיין פראטעסטירן, ווייל ס'איז געווען עפעס ניתוחי מתים צו וואס. איז דעמאלטס ווען אונז זעמער געקומען זענען געווען די פי על או דארט האב איך אנגעקאלט צום רבי'ן אינדערהיים געדענק נישט ווער ס'איז געווען צו רבי יאסל צו רבי עזריאל און געזאגט ליסן דא דא הינטן די פי על או חברה האט דער רבי געזאגט שוין אוועק פון דארט אונז זעמער נישט אויפן זעלבן וועיוו לענגט אונז גיימער פאר אן אנדערן קאורס אונז גיימער ווייל דער אייבישטער האט געהייסן און זיי גייען ווייל זיי ווילן אומברענגען די אידן סאו וואס רבי אברהם האט געהאלטן וואס נישט איז מיר זער ווייניג אינטערעסאנט און איך קען דיר זאגן נאך א זאך. נישט נאר רבי אברהם האט געמעגט אזוי האלטן, נאר משה בער בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק אוועק האט אויך אזוי געהאלטן און ער האלט נאך היינט אזוי. איז די פשט אז ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך? פשט איז אז ער איז אן עקסטרעמיסט א משוגענער. און דאס ווייס איך אבער יא פון רבי אברהם'ן, ס'איז געווען אמאל א מעשה די ערשטע מאל מ'איז געגאנגען שבת פראטעסטירן אין וואשינגטאן, דאס גייט צוריק מסתמא צוואנציג יאר, און זיי האבן געוואלט האבן א מקווה, כ'מיין אז מ'גייט פראטעסטירן מיט אראבער און מ'גייט צוכאפן די. די גמרא זאגט אז די עשרה קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאלים האבן זיי געוואלט גיין אין מקווה האבן זיי מיך געוואלט נעמען אז איך זאל בויען עפעס אזא פראוועזארישע מקווה וואס מען קען נאכדעם צוווארפן האט מיר ר' אברהם געזאגט גיי נישט האב נישט קיין שייכות דערמיט ווייל איך האלט נישט אז מען מעג גיין שבת איי האט משה בער געפאלגט? ניין! סאו איך ווייס נישט וואס רבי אברהם האט געהאלטן, עס אינטערעסירט מיך גאר ווייניג, עס אינטערעסירט מיך וואס אונזער רבי האט געהאלטן, איז למעשה אונזער רבי האט געזאגט וואקטס אוועק, די עלאוס זענען דארט, גייטס אוועק, אונז זעמיר נישט דארטן פארן זעלבן ריזן, און די זעלבע האב איך געזאגט פאר דעם משה פרידמאן, ער וויל, דאס איז נישט משה דער אבות המוסרים, דאס איז איינער משה אין בארא פארק, אין א קאמיוניטי באורד, איך ווייס נישט אין וועלעכע, האב איך אים געזאגט ליסען, אונז זעמיר נישט אויף די זעלבע וועיוולענגט, דו ווילסט אונטערברענגען דוב הייקינד ווייל דו ווילסט לויפן זיין פאזישאן, איך בין ברוגז אויף אים ווייל ער האט צוגעגאנגען מיט אנדערטהאלב מיליאן דאלער די געלטער וואס מ'האט געגעבן פאר טשייעלד פראטעקשאן און ער האט אריינגעשטעלט וואלף סענדער. אבער אונז זעמער נישט אויפן זעלבן וועיוולענגט. איך גיי נישט וועגן דעם פראטעסטירן קעגן דוב הייקינד. דאס איז די אזיאטישע סאטמאר מארמאראשער וועג. מ'האט אריינגעלייגט א פויזן, א סם, נחום ראזענבערג איז דער מנוול. ממילא וועט מען קענען טוהן ווייטער מנוול'ות. איי נחום ראזענבערג זאגט מ'טאר נישט ער איז דאך דער מנוול. נאר ברוך השם ס'האט שוין נישט געהאלפן. די אלע שייגעץ שטיק דאזענט ווארק עני מאר, ווייל אז דער אייבישטער זעט מען מיינט עס ערענסט העלפט ער צו. עניוועי, צוריק קומען דא צו אונז יעצט. סאו, יענקעלע חנן, דיין איידעם האבן געהארגעט די טויטע וואס ער האט זיי אויפגעגראבן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח ביים בית ראשון און ביים בית שני, און די אלע וואס זיי טאטשן די טויטע האבן אזא סוף. און איך הער זאגן אז שטארק האט אויך געגעבן געלט פאר פאר דעם דוד שמידל'ס ארגענעזעישן וואס זי גראבט די טויטע, וואס אין קלאמפערשט דארפן זיי פראטעקטן די טויטע. זאלסט וויסן, דער מאריך אף איז א קרעדיט קארד, קענסט נעמען וויפיל דו ווילסט, אבער ווען דו דארפסט באצאלן פעימענטס דעמאלטס דער גובה דיליה, ווען דאס הייבט זיך אן ווערט אונז זייער שווער אויפן הארץ. עניוועי, סאו האמיר שוין ערלעדיגט אז די ציונים, די איי די עף האט נישט געהאט וואס צו טון אז זיי האבן אפגעהארגעט דעם אברהם וואלעס. איי אן אראבער האט אים געהארגעט, עס איז אזוי ווי אלע אזיאטישע מארמאראשע וועגן, איך ווייס נישט צו דאס קומט פון אזיאטישע מארמאראש, עס קומט פון ירושלים אויך, אדער זיי זענען אויך געקומען ערגעץ פון יוראפ, פון די טשיפעסט פלעצער וואס איז געווען אנסאפיסטיקעיטעד, און זיי האבן מיטגעברענגט די אלע משוגענע זאכן. סא, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אזוי ווי מען רעדט שוין פון הספדים האבן מיר שוין געזאגט א הספד אויף דעם גרויסן צדיק דעם קדוש, דער וואס האט געגראבן די ביינער פון די טויטע, ער מיט דוד שמידל מיטן פידל. שוין, ערגעץ אויף א וועג האלט מען דאך שוין. איז אז מען רעדט שוין פון הספדים וועל איך שוין זאגן נאך א הספד. ס'איז אוועק פאר צוויי וואכן צוריק א איד וואס האט געהייסן ר' מאיר וועבערמאן זכר צדיק לברכה. דער עולם האט אים נישט געקענט. אין זיינע בראשית יארן איז ער געווען אן ארבייטער. ער איז נישט געווען קיין גזלן אזוי ווי די אלע רבנים. ער איז געווען א שווערער ארבייטער. הי ווארקט פאר היז מאני. שפעטער איז ער געווארן א מלמד. ער איז אבער געווען א מורא'דיגער איש המורם מעם. קודם האט ער געהאט אין זיך א געוואלדיגע איידלקייט. זיין טאטע זכרונו לברכה איז געקומען אויף אמעריקע אין עיטין ניינטי און ער האט אהער געשטעלט א דור אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'איז געווען ביי די פופציגסטע יארצייט זיינע איז געווען א אסיפה פון אלע קינדער די אייניקלעך און די אור אייניקלעך. זענען געווען דארטן, פֿופֿציק פון זיינע אייניקלעך זענען אלע געווען בני תורה אדער אין די תורה פיעלד, און נחמיה וועבערמאן איז אויך געווען איינער פון די, ער איז געווען אין די תורה פיעלד אבער ער איז ליידער געווען א מושחת, אבער מען רעדט די אלע אנדערע זענען אין חינוך, למעשה איז ער און מאיר איז אויך געווען אזא מורא'דיגער מענטש א איידלער מענטש, א זעלטנהייט פון א איידלן מענטש, וואס האט מיך מורא'דיג געפאלן פון אים איז קודם איז געווען א חרא פון א בקי, ער האט געקענט אלע ספרי חבד דורך און דורך, און איך האב אים קענען געלערנט אמאל זומער אין א קאנטרי, און זייט דעמאלטס האב איך מיך צוגעטשעפעט מיט אים, זעמיר געזעסן צוועלף יאר בחברותא יעדן טאג געלערנט צוויי שעה, אנדערטהאלבן שעה גמרא, תוס' און שולחן ערוך, האמיר דורכגעלערנט אסאך מקצועות התורה, נידה, מקוואות. און הלכות שבת, זייער אסאך מקצועות התורה, אלעס מיטן בית יוסף, אזוי ווי אזוי ווי ס'פאסט זיך פאר א איד וואס ער איז א בן תורה, און נאכדעם האבן מיר געלערנט א האלבע שעה דא"ח דברי אלוקים חיים, חסידות, זיצענדיג ביי די מלאכים אין בית מדרש זענען צוגעקומען אסאך מאל מענטשן זיך דורכרעדן מיט אים פראבלעמען, און איך האב עס אויסגעהערט. נישט אין אונזער צייט פון לערנען, מען רעדט פארדעם אדער נאכדעם. למעשה איז ער געווען א מורא'דיגער בעל מחנך אויך. איך געדענק איינמאל געקומען א אינגערמאן האט זיך באקלאגט אז זיין זון וויל נישט דאווענען ערליך און ער שאקלט זיך נישט אזוי ביים דאווענען און ער בענטשט נישט אזוי ערליך. זאגט אים ר' מאיר, דו ווייסט איך וויל דיר זאגן, דו האסט דאך געלערנט דא ביי אונז אין די מלאכים, איך געדענק ווען דו ביסט געווען אין זיינע יארן ביסטו אויך נישט געווען בעסער, דאס זאל דיך נישט דיסטרעקטן, גיי לערנען ווייטער. פרעגט ער דעם איד, יעצט היינט בענטשסטו? היינט דאווענסטו ערליך? זאגט ער, יא. זאגט ער, זארג דיך נישט, ער וועט אויך אויסוואקסן אזוי. אזוי וואקסט מען אויף. ער איז געווען א מורא'דיגער בעל מחנך. און ווען אונז האמיר גערעדט אסאך מאל וועגן שלאגן קינדער, ער איז געווען מורא'דיג פארווייטיגט ווען מ'האט גערעדט פון דעם סאבדזשעקט. ער האט געזאגט, שלאגן א קינד? עניוועי. און ער איז געווען א איד וואס די מערסטע וואס האט מיר נאך געפאלן פון אלע זיינע זאכן איז, ער האט געהאט אמונה טהורה. ער איז געווען אזוי קלאר אין די שיטה פונעם רעבן. ער איז געווען קלאר אין שיטה וועגן די מלחמה קעגן ציונות, איך געדענק יעדעס מאל וואס מ'האט געדארפט זאגן אויף ענגליש א דרשה איז מען געקומען צו אים, ער האט געארבעט אינאיינעם מיטן וואוידעסלאווער רב אויכעט, אבער ער איז געווען דער וואס האט אויסגעשטעלט די דרשה, און ער האט געוואוסט ווי צו קלאפן וויאזוי צו קלאפן און וואס דעם רעבינ'ס שיטה איז געווען, נישט סתם מ'זאל זיך נעמען רעדן שטותים, מ'זאל אויסזען אזוי ווי משה בער בעק, זאל נעמען אויף אלע אידישע קרענק אן עק, צו ווי די אנדערע נטורי קרתא. דער מענטש האט ארויסגעהאט דעם רבינ'ס שיטה קלאר פון עי טו זי, און ער האט געוואוסט וואסערע ווערטער צו נוצן, און ער איז געווען א איד וואס ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די אמונה טהורה, ער האט נאך פיינט געהאט די גאנצע ציוניזמוס מאוומענט נאך אסאך מער ווי סאטמארע אידן, ער איז געווען אזוי אויסגעארבעט אין די אלע זאכן. זיין התמדת התורה איז נישט דא וואס צו רעדן, כ'האב אמאל געדארפט גיין צו אים עלף צו צוועלף ביינאכט איז ער געזעסן און געלערנט משניות, ער פלעגט ענדיגן ששה סדרי משנה אזוי ווי אונז ענדיגן מיר א באטל סאדע, ער האט געקענט ששה סדרי משנה בעל פה מיט בארטענירע און מיט תוס' יום טוב, נישט סתם אבי געלערנט, ער האט געלערנט, ער האט עס געקענט. ער האט געקענט דעם גאנצן שלחן ערוך הרב אויסנווענדיג, ס'איז נישט געווען א פלאץ ווי דו האסט אים געקענט כאפן אז ער קען נישט. ער איז געווארן שפעטער ביי ר' אברהם מרדכי פאלאטשעק אינעם כולל איז ער געווארן דער ראש הכולל. מענטשן האבן זיך מחיה געווען, זיי האבן נישט געוואוסט אז אזא אור הגנוז דרייט זיך דא אין ווילימסבורג. אזוי ווי ער איז דאך געווען א מלאך און ער איז נישט געגאנגען מיט א שטריימל אסאך יארן ביז ער האט שפעטער אנגעטון, איז במילא קוקט מען דאך אראפ אויף אים, איז דאך טאקע א שייגעץ פון די גאס. ער האט געהאט א רבי'ן דאס איז געווען דער מלאך, א איד וואס איז געווען בקי אין. כל חדרי תורה, נגלה, נסתר און וואס דו ווילסט, און ער שרייבט פאר זיין זון בריוון, מורא'דיגע בריוון וואס ער שרייבט אים וויאזוי ער האט געלערנט און האט געקענט אויסנווענדיג דעם גאנצן רי"ף אויפן לשון, שטעלט זיך פאר, און ער האט אין זיי אריינגעפלאנצט מסירות נפש מיט אמונה מיט אלעם, א זעלטנהייט יא א זעלטנהייט פון א איד געווען דער מלאך, און ר' מאיר איז געווען איינער פון זיינע חשוב'סטע תלמידים. על כל פנים, ער איז אוועק, האט זיך געפלאגט אפאר יאר, ער איז אוועק, האט איבערגעלאזט דורות ישרים מבורכים, און כ'האב געהאלטן אויף אזויפיל מוז איך זאגן אפאר ווערטער, אז איך קען זאגן אז כ'האב פון דעם איד אסאך נהנה געווען פון זיין תורה, פון זיין גראדקייט, און פון זיין צדקות, און מאמרים אז ער נעבעך אוועק, און ער האט אונז איבערגעלאזט אין אזא דור יתום. און זאל דער אייבערשטער העלפן ער זאל זיין א גוטער מליץ יושר פאר זיין משפחה און פאר אונז אלע, אז אונז זאל מיר זוכה זיין זאל מיר זיך קענען האלטן אין דעם חושך כפול ומכופל ביז מען וועט אונז אויסלייזן פון דעם גלות במהרה בימינו אמן. יעצט, דער ר' מאיר איז געווען אן איש אמת. ס'איז דא דא א פרשה מיט א איצעלע פימפ וואס ער האט געוואלט גנב'נען פון זיין שווער א הויז, די גאנצע פרשה בין איך נישט פארמישט, איך ווייס נאר אזויפיל אז. דער שווער זיינער, מ'האט אמאל איצעלע פּימפּ האט געפעלטשעוועט חתימות, ס'איז דא איינער וואס ער האט אונז אויפגעוויזן די אלע זאכן וואס כ'וועל באלד רעדן פון אים, אויף אים זאג איך אויך באלד א הספד. ער האט געהייסן הרב הרבני החשוב ר' אברהם יעקב בר' נתן נטע, ער איז געווען א בעל הוראה, און ער האט געוויזן אז די רבנים שרייבן זיך אפילו נישט אזוי אונטער, איצל מחמת שנעלקייט האט ער געפעלטשט חתימות אפילו נישט וויאזוי ער שרייבט זיך פונקטליך אונטער. ער איז געווען א לאו-לייף א ציגאנער דער איצל. ער האט געשיקט אלס זיין ברודער אז עס איז נישט אמת ער האט נישט געפאטשט זיין טאטן און ער האט נישט צוגע'גנב'עט דאס הויז. די די זאכן זענען פארגאנגען. איצל האט געטון. עניוועי איז ער געגאנגען און גערודפ'ט זיין שווער יארן. זיין שווער האט נישט געהאט ווי צו דאווענען מ'האט אים געלייגט אין חרם אזוי ווי איך. דאס איז דאך דער אלטער סאטמאר אזיאטישער וועג. לייגן מענטשן אין חרם. בקיצור איז ער געגאנגען דער איד און ער האט זיך איינגעבעטן ביי ר' מאיר. ער וויל דאווענען ביי די מלאכים, זאגט ר' מאיר ביי מיר קענסטו קומען דאווענען, איצעלע'ס פימפ זאכן מיינט ביי מיר גארנישט, ער האט אים געלאזט קומען דאווענען, דער איד האט געדאווענט אפאר יארן אין די מלאכים, ער האט זיך געקויפט א סידור ארי און ער האט זיך געקויפט א נייעם טלית, ער האט אוועקגעווארפן די עטרה, די מלאכים גייען נישט מיט קיין עטרה. על פי קבלה איז נישט שייך אויף א טלית וועלכעס איז אויבן און וועלכעס איז אונטן, אלע פיר זייטן זענען די זעלבע קדושה, מילא האט מען נישט קיין עטרה, על כל פנים ער האט זיך דארט אפגעלעבט זיינע יאהרן ביז ער איז נעבעך געשטארבן, ער האט געהייסן פליישמאן, זיין שווער. ווער האט אים אריינגעלאזט? נאר ר' מאיר וועבערמאן, ער האט אים אריינגעלאזט ביי די מלאכים, דער אמת איז ווען ר' מאיר וואלט ווען געווען געזונט און ער וואלט געווען רב וואלט ער מיך אויך געלאזט דאווענען ביי די מלאכים, ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר סאטמאר ער איז געווען אן איש אמת און פארן אמת האט ער געפייט ענד הי קאדענט קעיר לעס און ער האט געזאגט רבותי עטס האטס א פראבלעם מיט אים איך האב נישט נאר וואס ער איז שוין געווען זייער נישט געזונט דעמאלטס ווען מען האט מיך ארויס געווארפן על כל פנים איז דער איד פליישמאן וואלט אויך נישט געהאט ווי צו דאווענען ווען נישט ר' מאיר'ס צדקות און זיין אמת'דיגקייט און די אינטערעסאנטע איז וויאזוי ס'האט זיך געגעבן א דריי איבער אז נאך ר' מאיר איז געווארן רב דער פיסטער באק חיים פלאר. ער האט זיך נישט אומגעקוקט גארנישט, ער האט אפילו נישט געפרעגט ווער איז נחום ראזנבערג, גארניט, קודם געט ער א חסימה, קאלט מיך איינער ארויף אז דער קאשויער רב, דער קאטשקעווער רב, איז שטערבליך קראנק, אפשר זאל איך אריבערפארן און איך זאל אים מוחל זיין, זיך מוחל זיין? ווי בין איך אים מוחל? זיבן יאר ארויסגעווארפן א מענטש פון אלע שולן פאר גארנישט? מיט בזיונות, איך האף נאר אז ס'איז נישט פון מיר, ווייל טאמער איז עס פון מיר גייט ער א גאנג, איך האף נאר אז ס'איז נישט פון מיר, ער האט אסאך שייגעץ שטיק און רשעות אפגעטון, דערציילן מיר יעצט זיינע תלמידים אז ער פלעגט שלאגן און הרג'נען, ער פלעגט טעראריזירן, און עם כל זה מיט די אלע נאכקוקעכצער איז ברוך מרדכי'ס וויקטים אריינגעקומען יעדע וואך האבן סעקס מיט ברוך מרדכי'ן און ער האט אפילו נישט געוויסט, און אין די טוילעטס דארטן האט יעדער געטון וואס מ'האט נאר נישט געטארט, עניוועי, דאס איז יעצט נישט די זאך. סאו דאס איז געווען דער מהלך און אן איש אמת אין אלע עניינים. איך מיין אז חיים פלאהר איז אינגאנצן נישט קיין תלמיד פון מלאך ער איז נאר א תלמיד פון הרב הצדיק רבי יעקב שור זכר צדיק לברכה וואס איז אויך געווען עפעס א איש המורם מעם. על כל פנים דער ר' מאיר האט מיט זיך געהארוועט אלע יארן אבער אלץ געוויזן אז ס'איז דא א בריוו פאר טאקע פאר רבי יעקב שור. אז א מענטש גייט אין די גאס און ער בייגט זיך אוועק די אויגן פון צו זעהן א הסתכלות אסורה, איז אפילו מלאכים און שרפים ווערן בטל במציאות פאר אזא מענטש, פלעגט הארעווען מיט די אלע ווערטער, מיט די אלע שיינע בריוון. ר' מאיר האט מיר אויך געגעבן א הסכמה אויף מיין ספר אויף נידה און אויף מקוואות. ער איז אויך געווען דער וואס האט מגיה געווען אלע סאטמארע בוקס אויף ענגליש, ווייל ער האט זיך געקענט א גוטן ענגליש, און זעהן אז ס'זאל נישט זיין זאכן וואס מ'טאר נישט, דברי מינות און כפירה, און פיקטשערס וואס. טון. דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זיין א גוטער בעטער פאר אונז אלע. יעצט וויל איך רעדן און זאגן א שטיקל הספד אויף הרב ר' אברהם יעקב וויינבערגער פון העיווארד סטריט. ער איז געווען דער וואס האט מיך צוגעשדכנט צו הרב שמואל דוד צו מאדבארא רב וועגן די מקווה. ער האט געהאט הוראה פון רב וואזנער און געווען א תלמיד פון מאור הגולה אין מאנטריאל. ס'איז יענקעלע, דעם סאקאלענער רבנ'ס זון וואס וואוינט אין מאנטריאל, דער וואס האט זיך אנגעהארגעט די לעבער. פאר אביסל כבוד האט ער זיך געלאזט אפערירן די לעבער, עניוועי ער איז אן איידעם ביי דעם רוב פון מאור הגולה, און יענער רוב האט איבערגעלאזט חידושים אויף מקוואות, און זיי האבן עס נישט געקענט אויספיגערן זיינע טערמינאלעדזשיס, לע"ז'עס און אנדערע זאכן, איז געגאנגען דער וויינבערגער און האט מיך אפגעקאלט, איך האב אים אלעס אייביג מסביר געווען, ער האט אנגעהויבן צו זען ער האנדלט דא מיט עפעס א מענטש, נו האט ער געהערט פון מיין פרשה, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן. איז ער געקומען רעדן צו מיר, ער האט אלץ געזאגט אז ער דאוונט אין סיגוט, און דארט איז דא אפאר הארד-ליינערס, אבער ער טרייט צו צו מאכן סוף, און איינמאל האט ער מיר געזאגט אז ער האנדלט שוין מיט חיים הערשעלע און ער איז דארט דער רב, אז מען זאל זעהן אז נחום ראזענבערג זאל האבן דא א פלאץ ווי צו דאווענען. כ'בין געווארן מורא'דיג נתפעל פון די אלע זאכן וואס איך טוה אויף, עד כדי כך אז. ער האט געהאלטן אז ער וואונדערט זיך וויאזוי מענטשן גייען ארויס קעגן אזא מענטש. ער האט אין זיך געהאט א געוואלדיגן אמת'קייט און א קלארקייט. זיין אמת האט גובר געווען אויף אלעם. ער איז געווען דער וואס איז זיך געגאנגען שלאגן מיט איצעלע פימפ וועגן זיין שווער, ער האט איבערגעוויזן אז ס'איז געווען פאלש די חתימות, דער רב האט זיך אמאל אונטערגעשריבן אזוי און איצעלע פימפ האט זיך אונטערגעשריבן אנדערש, ער האט אלעס איבערגעוויזן. און ער איז געווען דער וואס האט אים בא'שדכנ'ט אז זיי קענען דאווענען ביי די מלאכים. ער איז איצעלע פימפ'ס שווער. למעשה איז ער געקומען צו מיר און ער האט געוואלט אז חיים הערשעלע האב איך אים מסביר געווען אזוי, דו האסט א גרויסן פראבלעם, קודם חיים הערשעלע קען גארנישט טון ווייל ער האט מורא פאר דעם מענדעלע ראבער פאר זיין ברודער, זיין ברודער פירט למעשה, האט אים נאר אריינגעלאזט דא אין די שול, ער קען אים פונקט אזוי ארויסווארפן. און נאכדעם האב איך אים מסביר געווען אזוי, דו כאפסט נישט וואס סאטמאר איז, דאס איז דאך אזאלכע דזשיפסיס ציגאנער, ער וועט מיך אריינלאזן אין שול אין די מקווה, מארגן וועט ער אונטערשטעלן א יונגל אדער א בחור זאגן אז כ'האב עם געפאטשקעט, דו קענסט דאך נישט די חברה, דו ווייסט נישט מיט וועם דו האנדלסט, זאגט ער וואס קען זיין אזא זאך, זאג איך אים דו ביסט צו א תמימות'דיגער, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, זיין תמימות. ס'איז אויך זייער וויכטיג צו דערמאנען, ס'איז דא די שעטנז לאבראטארי, דער ר' יוסף ראזענבערגער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די שעטנז, ווען ער איז אוועק, איז געקומען איצעלע פימפ צו די לוויה און ער נעמט זיך רעדן א הספד, קיינער נישט גערופן דעם שייגעץ, נאכדעם זאגט ער ער נעמט איבער די שעטנז לאבאראטארי, בקיצור מען האט אריין געברענגט דא א מענטש וואס ער איז איבער זעקס און דרייסיג יאר ער האט נישט חתונה געהאט אין שלחן ערוך שטייט אז אזא מענטש איז בחזקת אז ער זינדיגט, און מען האט זיך ארום געשלאגן און איצעלע פימפ האט געוואלט איבער נעמען די שעטנז אויך. אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמארישע זאך, אני לי יאור ואני עשיתי, אזוי ווי פרעה, איך האב באשאפן ווילימסבורג, איך האב דא באשאפן אלעס, אן מיר וואלט גארנישט געווען, אז ס'איז דא איין איד אויף די וועלט וואס ער לייגט תפילין האט ר' עזריאל גליק געזאגט ס'איז אין זכות פונעם רעבען, איך בין געווען א נאיווער בחור בין איך צוגעגאנגען פרעגן איך פארשטיי נישט, דער חזון איש און די תרפ"ז האט געלייגט תפילין ווייל אין זכות פונעם רעבען, ס'איז אנבעליוועבל די. באלאני וואס מען האט דא פארקויפט, באט עניוועי. איז געגאנגען דער מיסטער וויינבערגער און ער האט זיך געשלאגן טוט ענד נעיל אז ס'זאל נישט אריינפאלן צו איצע'ס הענט, און מען האט ברוך השם ארלעדיגט, ס'איז דא אן איידעם וואס דער איידעם קען, און ער איז געווען דער וואס האט עס געפירט און מען האט גענומען א בעל מכשיר, אליהו מלאך הברית, חזקל טייטלבוים לויפט ארום מיט א באטל אליהו מלאך הברית, און ער ווייסט וואס זיינע שוואגערס האבן אפגעטון אין קליימער. דער זישע קאץ איז דאכט זיך מיר זיין שוואגער, און ער האט צוגעלאזט אלעס, ווייל ער איז מלאך הברית. עניוועי זיי האבן דאס איבערגענומען, זיי האבן דאס גוט געפירט, און אזוי האט איצעלע דאס נישט באקומען דעם שעטנז לאבראטארי. אזא איש אמת איז געווען דער וויינבערגער, ער האט געארבעט פאר אמת, עס האט אים געבאדערט אן עוולה, ער איז געווען ממש, ס'איז אנבעליוועבל וואס א וואוילער מענטש ער איז געווען, און ס'איז נעבעך ס'איז ביטער. מען דארף אים אזוי יונגערהייט באקלאגן און באוויינען אז ער איז שוין נישט דא. יעצט שטעל איך צוזאם, אז איצעלע פימפ איז געווארן קראנק, ער איז שוין געווען נוטה למות, קען זיין דער וויינבערגער האט אים גאר ארויפגערופן צום עולם האמת, און איצעלע פימפ האט באקומען פון הימל אן ערלויבעניש ער זאל ווייטער דא בלייבן ער זאל קענען תשובה טון און ער זאל די אלע שייגעץ שטיק פאררעכטן און ער זאל זאגן פאר די רבנים אזוי ווי משה פינקל איך האב געטון פאר ענק עוולות איך האב אריינגעשטעלט מיינע משפחה אין ביזנעס, די גליקס איז אלעס טרייפה. כ'האב אלעס ווי ס'איז געווען א דין תורה האב איך מעוות געווען, כ'האב גענומען געלט מיט שוחד, און אים געגעבן א טשענס ער זאל קענען תשובה טון. טוט ער תשובה? ניין! ס'איז עולם כמנהגו נוהג. ער איז געווען וואס האט מיך צוזאמגעשטעלט מיטן אודווארער, ער איז געווען דער שליח, ווייל דער אודווארער האט זיך מורא געהאט פאר דעם אפגעפליקטן עושר וואס ער איז געווארן אן ארעמאן, חזקל סטרולאוויטש. איז ער איז געווען כסדר דער וואס האט מיך גערופן און געקומען שטילערהייט ווען קיינער האט נישט געזען. שפעטער האב איך געזען אז קיינער רופט מיך נישט. בין איך געגאנגען, כ'האב אליין אפגעקאלט אודווארער רב, ווי האלט מען? זאגט ער מען דארף דיך האבן. פרעג איך אים פארוואס האט מען מיך נישט גערופן? ווי איז דער וויינבערגער? זאגט ער דער וויינבערגער איז שוין א שוכן עפר, ער איז פלוצלינג געשטארבן מיט א הארץ אטאק. כפנים, ער איז געווען אן איש אמת. יעצט דאס וועל איך ענק זאגן, כ'האב געהאנדלט מיט אים איבער א יאר. האט ער מיר פארציילט אז ער האט א שוועסטער וואס האט צוגעגנב'ט בחייו פון די מאמע, די מאמע איז שוין נישט געווען אזוי געזונט האט זי צוגעגנב'ט צוויי הייזער און ער קען עס נישט דורך שמערצן, ער האט נאך א טאטן וואס ער לעבט און די שוועסטער האט עס צוגעגנב'ט בחייו, און דאס וועגן דעם וויל איך יעצט רעדן א גאנצן שמועס וואס דאס הייסט צוגנב'ענען ירושה, אבער איך וויל קודם צוריק קומען צו דעם וויינבערגער, ער איז געווען א וואוילער מענטש, ער איז געווען א גראדער מענטש. א מענטש פון צדק, ער איז געווען אין פרינטינג האט זיך פארדינט זיין ברויט, איינער געט מיר אזא זאג אז אין די גאס האט מען אים נאכגעשריגן, האט מען געוויסט ער הערט מיך אויס און ער פייט פאר די טשילדרענס רייטס האט אים איינער נאכגעשריגן זעהסט נחום ראזענבערג, שפעטער אפאר וואכן ארום איז ער געשטארבן, איך האב נישט געוויסט פון דעם אלעם, איז געגאנגען איינער און האט אויפגעקאלט אים און ער האט געזאגט זעהסט דער משוגענער וויינבערגער האט זיך אנגענומען פאר נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג זאגט אפילו נישט קיין הספד אויף אים, אני בתום לבבי עשיתי זאת, איך האב דאס נישט געוויסט אפילו. ס'האט מיר קיינער נישט געזאגט ווייל איך האב נישט גערעדט דערפון אויף א וויקלי בעיסיס. עניוועי, דאס איז דאך די אזיאטישע מארמאראשער וועג. באט קיין דאגה, אזוי ארבעט עס. און אז ער האט זיך אנגענומען פאר מיר, האט זיך אנגענומען ער האט אויך אייניקלעך אין די גאס. למעשה איז אזוי, איך וויל זאגן אפאר גוטע ווערטער אויף אים, ער איז געווען זייער א וואוילער מענטש, און א אמת'ער מענטש, און ער האט נישט געקענט נעמען דעם שקר, און דאס האט אים געטריבן פון די וועלט. ער זאגט אז א שוועסטער האט אים בא'גנב'עט צוויי הייזער, צו מיט די צייט מסיח לפי תומו האט נישט געוואוסט כ'וועל זאגן א הספד אויף אים אפאר וואכן שפעטער, און איך וויל רעדן מיטן עולם, ס'איז געווארן א נייע מנהג מיט ירושה זאכן, עלטערן ווערן אביסל אויסגעוועפט, ס'איז דא אמאל א טאכטער וואס האט השפעה אויף א מאמען צו זי סטראשעט א מאמען, צו זי זאגט פאר די מאמע, מאמע איך וועל נאך כאפן א הארט אטעק אין א האספיטל, און די מאמע האט מורא פאר איר און זי דערשרעקט זיך, און זי נעמט צו די ירושה פון אלע אנדערע קינדער. כ'וויל ענק זאגן רבותי דאס איז די זעלבע גניבה וגזילה ווי דו גייסט צו צו יענעם און דו נעמסט אים עפעס צו, ענד עט די ענד אוו די דעי דאס געלט וועט נישט האבן קיין הצלחה, און עט די ענד אוו די דעי ביסטו א גנב, לא תגנובו, ס'איז א לאו אין די תורה, און ס'איז נאך גע'גנב'עט פון משפחה. דער אמת איז, ס'דא דער הייליגער רמבן אין פרשת אחרי ביי עריות זאגט דער רמבן א מורא'דיגע יסוד, עטס געדענקטס כ'האב ענק פארציילט אז אזוי ווי מ'האט זיך שוין געמאכט די דזשענדער לאו איז געקומען א אינגל מיט א מיידל א ברודער און א שוועסטער און זיי האבן חתונה געהאט דרייט זיך איבער די גאנצע וועלט, דער אמת איז דער הייליגער רמבן זאגט אלע עריות זענען חוקים, ס'א חוק דו וועסט עס נישט אויספיגערן, דער אייבערשטער זאגט דאס איז א חוק יו נאט גאנא פיגער איט אוט, זאגט דער רמבן אז א ברודער זאל נעמען א שוועסטער איז דאך די בעסטע זאך וואס קען זיין, קודם קענען זיי זיך, ס'איז נישט פרעמדע מענטשן, ס'איז בערך די זעלבע מידות מיט אלעם אז ס'איז פון די זעלבע פעמילי. און אויך זאגט די רמבן וועגן די ירושה, אויב א ברודער און א שוועסטער האבן חתונה בלייבט דאך דאס געלט דא, טאמער נעמסט אריין אן אנדערן טראגט מען דאך אוועק דאס געלט. זאגט די רמבן, פונקט אזוי ווי דו פארשטייסט נישט אלע חוקים, און דו פארשטייסט נישט פארוואס משכב זכר איז א עקלדיגע זאך, אזוי וועסטו נישט פארשטיין פארוואס א ברודער טאר נישט חתונה מיט א שוועסטער, אזוי געזאגט קלאר די רמבן. זאג ענק נאך א לשון הרמבן. ס'איז א חוק, דו וועסט עס נישט פארשטיין פארוואס דארף איך ברענגען א פרעמדן, כ'האב א זון איך דארף א שידוך טוהן מיט אים, כ'האב א טאכטער דארף איך ברענגען א פרעמד מיידל? נאר דאס איז א חוק. איז איינע פון די זאכן וואס די רמבן זאגט איז וועגן ירושה, וועגן געלט, ס'וועט נישט ארויסגיין פון די פעמילי. עס קומען אריין פרעמדע מענטשן אין א משפחה, מען נעמט אריין א פרעמד מיידל אדער א פרעמדן בחור, ער האט נישט קיין שום געפיל פאר זיין שווער און פאר זיין שוויגער, אדער זי האט נישט קיין געפיל פאר איר שווער און איר שוויגער, איז ארבעט מען אן א חורבן, מען גייט און מען שרייבט איבער ירושות און מען טוט און מען מאכט און מען גנב'עט, ס'טוט זיך, ס'איז דא לייף אינשורענס פאליסיס וואס איין קינד מאכט וואס ווערט באצאלט בעיסיקלי פון די אינוועסטערס און מען גנב'עט צו פון יעדן און יעדער בלייבט אן גארנישט, ס'איז א עוון פלילי וואס דא גייט פאר, דאס איז דאך א גרופע, א קאמיוניטי. א פעמילי! זעצט מען זיך אראפ, מאך איך יא פארן טאטן צו פאר די מאמען א לייף אינשורענס צו מאך איך נישט, זעמער אלע שותפים צו כדומה, ס'איז דא צוויי הייזער, שטעל דיר פאר האט מען צוגע'גנב'עט פון אים ביידע הייזער, האט מיר אפילו געזאגט ווער זיין שוואגער איז, דאס איז גאר פון די רבי'שע משפחה, זאג איך זיי מעגן, און ס'האט אים גערירט און גערירט און גערירט, האט עס מיר אפאר מאל פארציילט אויפן טעלעפאן. און נאכדעם הער איך ער איז פלוצלינג געשטארבן יונגערהייט, כ'ווייס נישט צו ער איז געווען זעכציג, סאו כ'וויל פרעגן יעצט די שוועסטער מיט דעם שוואגער, עטס וועטס ענק פילן גוט אז עטס האטס אפאר מיליאן דאלער ווארט אוו ריעל עסטעיט, יו וויל ריעלי פיל גוד אבאוט איט, דא האסטו געהארגעט א אייגענעם ברודער מיט א שוואגער וואס וואלט ווען געקענט לעבן נאך און אינדזשויען לייף, און ווען דו זאגסט אים ליסען געב מיר מער מיט אפאר פראצענט וואלט ער דען נישט געגעבן? און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך. דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל געבן ירושה, דער וועג וויאזוי די ירושה איז, דאס איז דער וועג וויאזוי די נשמה האט א תיקון, ס'איז דא אין דעם סודות איבער סודות, איך גיי אפילו נישט יעצט אריין אין דעם, איך מיין איך האב שוין אמאל מיט א פיר פינעף יאר צוריק גערעדט עפעס וועגן דעם, כ'האב עס באטאנט, איז אז דו גייסט צונעמען דעם שפע וויאזוי דער אייבערשטער שיקט עס אראפ, הרג'עסטו אפ די גאנצע שפע, די נשמה וועט קיינמאל נישט האבן קיין עליה ווי ס'דארף צו זיין. ס'איז דא אן ענין פון חטאיו על עצמותיו, ירושלמי זאגט ווען איינער איז מעביר נחלה, ער געבט אוועק פאר איין קינד און נישט פארן אנדערן, עליו הכתוב אומר חטאיו על עצמותיו, אז זיינע חטאים בלייבן אויף די ביינער. זיי זאגן דארטן די נושא כלים פשט, ווייל אזוי אז דו נעמסט געלט ביסטו א שותף אין די עונשים אויך. פארוואס? ווייל דער טאטע האט דיך מזכה געווען מיט געלט, איז ער דיך מזכה מיט זיינע עבירות, און זאלסט, דו זאלסט אים ארויסהעלפן דערמיט. איז טאמער דו נעמסט אבער נישט קיין געלט ביסט א מעביר נחלה, באקומט ער באקומט נישט קיין געלט פון די מענטש, איז בלייבט די חטאיו על עצמותיו, עס בלייבט אויסגעקריצט אויף זיינע ביינער קיינער קען עס אים נישט מתקן זיין, יענער פרעמדער לאכט פון דיר. עניוועי, ס'האט א סיסטעם פון די ירושה וויאזוי ס'גייט די חטאים און די געלט, און דאס גייט אינאיינעם, איז אז מ'האט צוגעגאנבעט דאס געלט פונעם זון, האט דער טאטע שוין נישט געקענט האבן קיין עליה, דער טאטע גראדע לעבט נאך, און נאכדעם. ווען ער וועט ווען ער וואלט ווען געשטארבן וואלט ער נישט געקענט דער זון, אומזינסט וואלט ער געזאגט קדיש נאך, אוודאי ס'העלפט יעדע זאך העלפט אבער ס'איז נישט דער תיקון וואס ער דארף מאכן, און דאס איז פוקד עוון אבות אז דער אייבישטער געדענקט דעם טאטענס עבירות על בנים, דאס וואלט נישט געווען ווייל יענער וואלט געטענה'ט איך בין נישט קיין שותף אין די ירושה בין איך נישט קיין שותף אין די שלעק. סאו גייט עס זעהן ארויף אויפן שוואגער און אויף די טאכטער, און די שוואגער און די טאכטער קענען עס נישט נעמען ווייל ס'איז נישט דער סדר פון השתלשלות עולם אזוי דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין, סאו זיי קענען כאפן מכות און זיי קענען נאך פארלירן דאס געלט און דער טאטע וועט נישט האבן קיין עליה דורך דעם, עס איז זאכן וואס מען קען זיך נישט מיט דעם ארום שפילן. און נאכדעם אזוי צוברעכט מען הונדערטער משפחות, זיי עלטערן האבן זיך געפלאגט פאר פרנסה, זיי האבן צוזאם געשטעלט א דאלער פאר דאלער, מען האט געקויפט א הויז, מען האט געקויפט א ביזנעס, מען האט אויסגעהאלטן די קינדער, מען האט חתונה געמאכט די קינדער, די אייניקלעך. מ'העלפט צו, און אלל אוו א סאדען נאך די ירושה ווערט מען אזוי צו צוטיילט אז איינער רעדט נישט מיטן אנדערן יאר און יאר קיינמאל נישט. אויף דעם האט ער זיך געדארפט לאזן געלט ווען ער לאזט נישט איבער גארנישט וואלט דאך בעסער געווען. און איך האלט מ'דארף עס נאך יעצט פארעכטן. קודם כל די צוויי הייזער דארף מען גיין צו א דין תורה אדער גיין צו א געהעריגן נארמאלן בר דעת א ביזנעסמאן, און טאמער געהער עס נישט זיי זענען זיי מחויב צוריקצוגעבן פאר די יורשים. און נישט נאר ביי זיי, נאר יעדער זאל אזוי טון. הרב געצל בערגער איז געשטארבן, מענדל מיט שלום האבן זיך געקריגט צענליג יארן, די קינדער האבן זיך געקריגט, די אייניקלעך האבן זיך געקריגט, איך הער יעצט האט מען שלום געמאכט, ס'איז דא עפעס א צדקה קאסע וואס האט אפאר הונדערט מיליאן שטערלינג, אויף דעם האט מען זיך געקריגט, באט יעצט האט מען עס צוטיילט צווישן אלע וואס זיי לעבן נאך גלייך אויף גלייך, סאו וואס האט געהאט יעצט געצל אז ער האט נישט געהאט קיין לעבן? שלום האט געשריגן ביי די דין תורה די טאטע איז געווען אויסגעוועבט, שרייט מענדל יא נאר נישט יעצט איז ער געווארן ער איז געווען אייביג אויסגעוועבט און מ'האט זיך געשלאגן און געהארגעט און גערצח'נט און שוין און קוק ווי מ'איז אנגעקומען אז די אייניקלעך האבן זיך בארעכנט ליסן ס'איז גע'גנב'עט געלט ס'נישט מצליח און אפילו ס'יא מצליח ס'איז גע'גנב'עט. לאמיר זיך אויסטרעטענען. און דאס דארף מען אנהייבן צו וויסן, ביפאר יו סטארט די פייט זאלסטו געדענקען, דו וועסט זיך מוזן איבערבעטן, ס'וועט זיין נאך אסאך שמוץ און נאך אסאך געלט ארויסגעווארפן, סאו לאמיר עס טון צו די זאך, שטעל דיר פאר ווען אהרן און זלמן לייב ארבעטן נישט אן א חרבן, זענען ווייטער גוטע ברידער, אין ארץ ישראל איז דא מענדעלע, ר' משה'לעס זון, און סרול, ר' משה'לעס זון, זיי האבן זיך אלץ געקושט און געקומען צו די שמחות, זיי האבן זיך פיינט געהאט אבער זיי האבן נישט געמאכט קיין אישו, יעצט איז אזוי מענדעלע האט צוואנציג פינף און צוואנציג פראצענט און סרול האט פינף און זיבעציג פראצענט, סרול קען דען הענדלען פינף און זיבעציג פראצענט? ער קען דאך דאס אויך נישט הענדלען ווען ער האט צען פראצענט קען ער עס נישט הענדלען קיין עין הרע וואס וויזשניץ איז, סאו וואס איז שלעכט אז ס'איז דא צוויי וויזשניץ? איך האלט אז די בעלזע רעבעצן איז א שוועסטער מיט זיי, זי איז אזא מין רעבעצן, זי נעמט קוויטלעך, זי געט ברכות, איך האלט זי קען אויך ווערן א רעבע, זי קען אויך ווערן א וויזשניצער רעבע, מ'וועט איר אויך געבן אפאר מוסדות פון וויזשניץ אדער פון בעלז. ווייל בעלז גייט האבן אזא מין ירושה אז ווען אלע בעלזער רב'ס אייניקלעך זאלן באקומען, וועט נאך בלייבן גענוג פאר יעדן, סאו וואס איז די גרויסע זאך? מיט צוויי לעפל עסט קיינער נישט, און איך האלט אז סאטמאר דארף אויך יעצט אזוי טון, זיי דארפן זיך איבערבעטן, זאגן פאר די אלע בראוקערס אז גענוג, אינאף וואזס אינאף. צוגעהערט, אהרן האט פארלוירן דריי ראשי קהילות, איינער איז בערל פרידמאן איז געשטארבן, און די צווייטער איז דוד הויער געשטארבן, די דריטער איז זייער נישט געזונט, ער הייסט. רב אָבערלענדער, ער זאָל האָבן אַ רפֿואה שלמה. װאָס האָסטו געמײנט, איז דאָ געשען? ס'האָט זיך געענדיקט בײַן אײבערשטן דער מאריך אַף. יעצט זײַט איר אָן, וגבי דיליה. ער האָט אַרױפֿגערופֿן דעם ערשטן ראש־הקהל און געפֿרעגט, בערל, פֿאַרװאָס איז מען בערכּאות? דער רבי פֿיאָלן דאָרט? האָט בערל געזאָגט, איך װײס נישט. רוף דעם אַנדערן ראשעקאָל, ס'איז געװען זײַן עצה. ער איז געגאַנגען און מ'האָט גערופֿן דעם צװײטן ראשעקאָל. הױער! האט הויער געזאגט, העי, ס'איז נישט געווען מיין עצה, און רופן דעם דריטן ראש הקהל, כ'האף ער וועט האבן א רפואה שלימה. למעשה, נאכדעם ווען די ראש הקהל'ס גייען וועט מען רופן דעם רב, מ'וועט רופן רבי אהרן און מ'וועט זאגן וויאזוי זיצסטו אין ערכאות און דו האסט מחלל שם שמים געווען זיצנדיג אויפן סאטמאר רב'ס שטול, וועט ער שרייען איך בין א יורש דאורייתא, יורש דאורייתא איז דא תשובות אין אסאך אחרונים אז ביי רבנות איז נישט דא קיין ירושה דאורייתא, באט איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. לאמיר זאגן ער איז יא יורש דאורייתא ביסטו דאך מחלל דיין פעטערס נאמען עניוועי, און נאכדעם וועט קומען זאלי כהן, מיין נישט אז זאלי כהן איז נישט נעקסט, דו זאלסט וויסן איין זאך, טאמער האט זיך אויסגעלאזט דעם אייבערשטנס מאריך אף, דער וגבי דיליה וועט זיין א ביטערע פרשה, מען האט אזויפיל יאר מחלל געווען שם שמים און נאך יעצט מחלל שם שמים, מען זאגט ליגנט, ס'טוט זיך, איטס אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן. סאו איך בעט ענק אלע, מען דארף זיך צוזאמען נעמען, די עקט, פוט איט טוגעדער.

דו פארלירסט דיין רעספעקט, קיינער נישט אינטערעסירט היינט אין די משוגענע דרכים, אז דוד שמידל מעג גראבן טויטע, מ'האט זיך עם יעצט געכאפט, און בער זען וויל אים טאקע שוין צונעמען די לייסענס, און עטס שרייטס נאך יא דוד שמידל און מען דארף געבן געלט פאר דוד שמידל, קאמאן דער עולם איז פעד אפ. ענקער פראבלעם איז אז צופיל מענטשן האבן גענומען די טמא'נע כלים, מען זעט אלעס וואס דארט גייט פאר, אמאל האט מען אונז געפיטערט נאר מיטן בלאט און מיטן איד און אברהם האט זיך צוגעשטעלט אויכעט עפעס א צייטונג, דער נייעס באריכט היינט. דער עולם קוקט שוין נישט אויף דעם, דאס קומט שוין ארויס נאר פאר די בחורים וואס האבן נישט די טמא'נע כלים, דער עולם ווייסט אפ טו דעיט די מינוט ווען ס'געשעהט עפעס, סאו לעטס סטארט ביהעיווינג, און לאמיר זיך איבערבעטן און מאכן א יוניטי אין אלע מוסדות, איבעראל איז דא צוויי און יעדער מוז זיין צוקריגט, וואס הייסט דאך אז ס'איז דא צוויי און מ'איז נישט צוקריגט, איז דאך שוין שרול האגער מיט מענדעלע ר' מוישלע'ס קינדער קלוגער געפארן, איך בין צוקריגט, איך בויע מיך פאר מיר, אבער איך בין ווייטער מיט דיר אויכעט, איך זיך קושן זיך אויף אלע חתונות. א גוטן שבת.